א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה, ס'איז אויכעט ראש חודש אלול, כ'האב געוואלט קודם אנהייבן מיט צוויי וויכטיגע זאכן, די ערשטע זאך איז אז ס'שטייט דארטן ביי רב לאזער בן פדות אז זיין אקס איז ארויס געגאנגען אום שבת מיט און ביי די הערן איז עס געווען אנגעבינדן, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט געווען רב לאזער בן פדות, ס'איז געווען א שכן נאר על שלא מיחה. מ'באקומט טעלעפאן קאלס היינט פון די גאנצע וועלט אז דער ענין פון נישט טאטשן קינדער הייסט נחום ראזענבערג, זאגט איינער וועסט טאטשן א קינד? נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג. כ'האב אים געזאגט דא אפאר וואכן צוריק האט איינער געטאטשט אין די גרויסע פראדזעקטס און זיך געטאטשט א קינד אויף ווילסאן סטריט, די גויטע האט ארויסגעשטעלט א צעטל. בקיצור, זאליק האט געמיינט ז'קען דאס אלעס שטיל מאכן, אזוי ווי ער האט געוואלט שטיל מאכן ביי ברוך מרדכי, מ'קען נישט, זאליק עס וועט דיר נישט העלפן. האבן זיי גענומען דארטן דעם גבאי פון דער דעם שמש אין בית מדרש פעלדמאן, און זיי האבן אים געזאגט הער אויס, גיסטו דיך אונטער איז גוט, און טאמער נישט רופט מען נחום ראזענבערג. און סוף איז געווען אז לויט ווי איך פארשטיי, איך נעם אויף דעם טויזנט דיסקלעימערס, ווייל איך ווייס אויך נישט פונקטליך וואו ס'האלט, נאר ס'האלט דארטן, איך מיין אז די פאליס זוכט אים, יא, טאמער וויל ער זיך ממש אונטערווארפן, ס'גייט נישט אזוי, קען זיין אז. אויב ער וועט זיך מסרב זיין צו אפשניידן דעם ווירשטל, קען זיין מען קען עפעס, איך ווייס נישט, איך בין נישט דארף נעמען א גוטן לויער, אבער איך הער אז ער האט שוין איין קינד ער ווארט יעצט אויף א צווייטן קינד, קען זיין ער וועט האבן פריה ורביה און פארטיג, אז ער גייט ארום ווי א משוגענער, נישט וואס איך זאג מען מעג עס טון, איך זאג נאר א ביטער אומגליק. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, אז ס'איז געווען יעצט אין ירושלים איז דאך דא א מיידל שולע, ס'איז אויף רחוב שמואל הנביא, און ס'איז א ספרדישע, און זיי האבן אן אייגענעם סווימינג פול, ווייל זיי ווילן נישט די קינדער זאלן ארומלויפן שווימען, איז דא עפעס צוויי טאג א וואך איז דא פאר מענער. האט מען געמאכט צוויי טאג צוריק האט מען געמאכט פאר מענער, ס'איז דא א צוויי טאג אין די וואך איז פאר מענער, איז געווען פינף בחורים פון א חסידות איך וויל נישט זאגן פון וועלכן ווייל נישט דאס איז דער מדובר, און זענען אריינגעקומען און זיי האבן געזען ווי א אלטע איד פון זיבעציג יאר זיצט מיט א לאנגע ווייסע בארד, זיין פיפיק האט זיך שוין נישט אויפגעשטעלט ער איז שוין צו אלט דער חזר, אבער ער האט גענומען דאס יונגעלע'ס פיפיק און ער האט זיך אנגעהויבן צושפילן זיך דערמיט, בקיצור. זיי זענען גראד געגאנגען זיי האבן געמאכט אויפן קולות, זיי האבן גערופן די משטרה, מען האט געמאכט א תיק פאר אים, און פארטיג. און זענען גראד געגאנגען זיי האבן מודיע געווען פאר איינער וואס ער קען מיך אז זע קאל אפ נחום ראזענבערג ס'איז ווידער דא איינער פון זיינע זאכן. יא ס'איז זייער גוט, ס'איז נישט וואס איך טוה עס חלילה, נאר ס'איז ניכר על שמי, על שם שלא מיחה, איך האב יא מוחה געווען. די דריטע זאך האב איך געוואלט זאגן, וואס איז נאך וויכטיגער פון אלעם, איז די סאטמארע, די גאנצע די גי מענטאליטי דא, זענען אזאלכע ביטערע אפגעריסענע פערד, איך האב נאך אין מיין לעבן אזאלכע פערד ווי זיי נישט געזען, אז איך זע אז ס'איז דא א פראבלעם מיט דראגס, איז די ערשטע זאך הייב איך אן צו רעדן דערפון, אפשר קען מען טראכטן א סעלושען. ביי אונז גייט אבער נישט אזוי, קודם הייבט מען אן, יא וואס טוט יענער ער רעדט מיט א פרוי, וואטטעטעי, מען הייבט אן א גאנצע מעשה, איך ענטפער זיי נישט כ'האב זיי אלע אין דר'ערד. למעשה וויל איך אבער דעם עולם מסביר זיין ווייל עטס וועטס הערן וואס דא איז געשעהן יעצט א זאך. ס'אזוי. דארטן איז דא א דאקטער וואס איך גיי צו אים צוויי מאל א יאר פאר א טשעק אפ. יעדער דארף גיין פאר א פיזיקל עספעשלי אין מיינע יארן. און ברוך השם ס'איז אלעס אין בעסטן ארדענונג. איז א פרוי האט געהערט ווי די דאקטער, די נורס רופט מיך אריין ביי נאמען. נאכדעם האט זי געווארט ביז איך האב געענדיגט קומט זי צו מיר צו זי וויל וויסן צו איך בין דער פעימאס ראביי ראזענבערג. זאג איך און יא. אבער עס איז געווען אינדרויסן אין די גאס מען קען זעהן. כ'האָב איר נישט אָנגערירט, כ'האָב איר נישט געהאָגט און געקושט, און זי מיך אויך נישט. אַ פֿאַרביטערטע פֿרוי זי האָט מיר אָנגעהויבן אויסצורעדן איר האַרץ. כ'וויל נישט זאָגן וואָס דאָס איז פּינקטלעך, ווײַל ס'איז דאָך דאָ אַ היפּאַ לאָ. אָבער עט די ענד אָף דע דעי דאַרף זי האָבן אַ גרויסע ישועה, ווײַל ס'איז מײַנע מעשׂיות די, די ענינים. און די רבנים האָבן עס פֿאַרלייקנט און זיי האָבן עס פֿאַרווישט. מען האָט אַפֿילו צוגענומען פֿון דעם סײַקאָלעדזשיסט אַפֿילו די פּעיפּערס. שטעל דיר פֿאָר ווי דאָס גייט. און דאָס גייט זיך אויפֿהערן. איטס גאָינג טו סטאַפּ. עניוועי, איז די פֿרוי. האט געדארפט האבן העלפ איך זאל איר שיקן ווי מען דארף איר שיקן, היינו ז ל ר' נחום ראזענבערג, יא אמת ער טוט טאקע פארדעם אבער טאר ער נישט רעדן מיט די פרוי, כ'מיין ס'איז אינמיטן די גאס געווען, מען זעט דעם נאמבער אפילו פונעם דאקטער'ס טיר, מען זעט אלעס, איז יעצט למעשה פארוואס זאג איך עס, איך וואלט עס ענק וועגן נישט געזאגט אפילו ווייל איך האב ענק אזוי טיף טייער אין דער ערד, עטס זענטס לא שווה כלום, עטס זענטס נישט ווערד גארנישט, עטס זענטס ווערד דר'ערדליגערס, נאר איך זאג עס ענק וועגן דעם אז זאלטס וויסן. ווען איך הער אז ס'איז דא א פראבלעם גיי איך גראד טרייען צו סעטלען, פונקט דעמאלטס וואס ס'האט זיך אנגעהויבן די דראג זאכן האב איך גערעדט ברבים מען דארף וואטשן די קינדער, מען טאר נישט האבן קיין וויין אין שטוב, ווען ס'איז געווען מאלעסטעישן האב איך גערעדט אז מען דארף וואטשן די קינדער, ניין עטס זענטס אפגעריסענע פערד, ווייל היטלער האט ענק געלאזט לעבן נאר פאר דעם ווייל עטס זענטס אזעלכע אפגעריסענע פערד, עניוועי למעשה כ'האב ענק פארציילט אז פאר בערך דריי יאר צוריק פרשת בא האט מיך אפגעקאלט א פרוי, כ'האב געזאגט אז ס'איז דא אזא. זאך, ס'הייסט מיעלאקסין, ווען מען אווערדראגט זיך שטופט מען עס אריין אין די נאז, און די פרוי האט עס אויסגעהערט און זי האט געוואוסט איר זון איז פארכאפט, איז זי געלאפן גראד צום דאקטער און זי האט עס אנגעגרייט, ס'איז געקומען פרשת בא שבת אינדערפרי, איר זון עפענט נישט די טיר, זי איז געווארן זייער נערוועז, זי האט עס אויפגעבראכן, אה, באלד וועלן קומען די סאטמארע בהמות חילול שבת, עניוועי, ס'נישט וויכטיג, זי האט עס אויפגעבראכן, זי האט געזען ער איז נעבעך שוין אויף יענע וועלט, בקיצור, זי האט געהאט די מיעלאקסין, זי האט עס אים געגעבן.

צו ביי אים איז וויכטיגער אייער דאווענען ווייל איך האלט מיך אין איין באקלאגן איך האב נישט וואו צו דאווענען, צו ס'איז אים וויכטיגער אז איך זאל טאן מיין האטליין, סליחה מיר געבט מען מיט דעם אסאך חיזוק, עניוועי איך האב געזען ס'איז צרות, איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין האטליין, איך ווייס וויפיל צענליגע און צענליגע מענטשן זענען געקומען צו מיר, מיין זון איז פארכאפט, מיין טאכטער איז פארכאפט, פון וואס זענען געקומען איך בין פארכאפט, וואו קריגט מען עס, לאמיך הערן פונקטליך, עניוועי איך האב געמאכט אזא מין טומל אין סיטי האל אז די חברה האבן עס נישט געגלייבט, נאר ברוך השם מ'ווייסט דאך אז ס'איז געווען. כ'ווייס מ'האלט שוין ביי צוויי הונדערט און פופציג טויטע די לעצטע פאר חדשים, יא זיי זעען נישט. עניוועי, איז דעם קומענדיגע מיטוואך בעזהשי"ת אינדרויסן פון די פראדזשעקט גייט קומען סיטי האל מיט דאקטוירים מיט אלעם, מ'גייט יעדן טיילן א זעקעלע נאלאקסאן, מ'גייט אים אויסלערנען וויאזוי מ'נוצט עס, און מ'גייט אים אויך געבן אזא צעטל אז ער האט א דיפלאומע אז ער קען עס נוצן, טאמער חלילה זעט ער א חבר איז צוזאמגעפאלן וכדומה מעג ער אים געבן דעם טיפול, ווייל ווען איך זע אז ס'איז דא א פראבלעם טריי איך עס גראד צו פאררעכטן. וויאזוי האט דער בעלזער רב געזאגט ווען ער האט געטראפן דעם גערער רבי נאך אזא חורבן זיי האבן ביידע פארלוירן דאס גאנצע אין יוראפ פארלוירן די חסידים איז געגאנגען דער גערער רבי האט א קרעכץ געטאן האט אים בעלזער רב געזאגט אזוי קרעכצן קרעכצט מען אויפן חורבן בית המקדש אויף אונזער חורבן גיימער עס צוריק פיקסן בעזהשי"ת שטייסט דאס איז די סאקמערע קאקמערע בהמות ווער האט גערעדט ער האט יא ער האט נישט גערעדט איך יא גערעדט איך האב נישט גערעדט.

וועגן דעם איז ארויסגעקומען אלע צרות, די צרות פון חינוך איז וועגן דעם ארויסגעקומען ווייל איך האב אים געבעטן מען דארף מאכן א דבר השווה בכל נפש נאך זיבן אכט יאר צוריק, ס'האט נישט געוואלט, און קאק אן נחום ראזנבערג, משה דוד נידריגמאן האט אונז אלעס פאררעכט, משה דוד איז א לערער שטרויזאק, ער קען גארנישט, זיך איינגערעדט דער רבי האט אים אויסגעלערנט צו זיין א דיפלאמאט. ער איז א לאו לייף, ער נעמט געלט פון אלע פאליטישענס און פון סאקמער ווי מען קען מאכט ער פרנסה און ער האט ענק אלע אין דר'ערד. און וויל איך ענק זאגן, נעקסטע וואך מיטוואך זענט עטס אלע איינגעלאדענט דארטן ווי ס'איז דא דער נאנאשער בית מדרש קעגן איבער איז דא די גרויסע פראדזשעקטס אין די בעק איז דא א גארטן דארט קומט עמטליך אראפ די סיטי מיט דאקטוירים מיט אלעם, מיט הונדערטער פעקלעך פון די סחורה נאלאקסאן, זיי גייען ענק אויסלערנען וויאזוי מען נוצט עס, אז מען זאל וויסן וויאזוי דאס גייט. ס'עט זיין צעטלעך אין גאנץ ווילימסבורג עט זיך צומאל ס'אראפ צו רייסן, נאר איין זאך זאלט עטס וויסן, יעדעס צעטל וואס עטס רייסט ס'אראפ, און א טאטע אדער א מאמע, אדער א בחור האט עס, אדער א מיידל האט עס געקענט ליינען, און דאס וואלט זיי געראטעוועט זייער לעבן, זאלט עטס וויסן זענט עטס רוצחים, עטס זענטס עניוועי רוצחים, אונז ווייס מיר עס עטס זענטס רוצחים. מיך האבן זיי געסטראשעט מיט א גאן האבן זיי געסטראשעט האב איך געזאגט איף איטס נאט אין גאדס וויל איי שוד דיי פראם די גאן נאטינג איז גאנא העפען איך האב ענק אין דר'ערד און ברוך השם איך האב דורך געלעבט די גאן איך האב דורך געלעבט דעם דעם שייגעץ דעם שניצלערס בליטש האב איך דורך געלעבט דארט איז אויך עפעס אזא קען אזא מעשה וואס מען האט געסטראשעט די סייקאלעדזשיסט איך האף ס'עט יעצט ארויס קומען ס'גייט ארויס קומען בקרוב. סטראשעט די סייקאלעדזשיסט זי האט מורא געהאט דעט דיס קענט גאו אן לייק דיס. עניוועי, סאו וויל איך ענק נאר זאגן, נעקסטע וואך יור אין פאר א ווערי ביג סורפרייז עווריבאדי, איטס גאנא בי ממש אקעי, און ס'איז שוין אלעס קאנפירמד, ס'איז שוין דא צעטלעך, מ'האט שוין אלעס געדרוקט, וועט זיין א מחיה. און כ'האב פאר ענק סאקמער און קאקמער א מעסעדזש, זאלטס אלע גיין אין דר'ערד, די אלע וואס שטערן סעיפטי פון טשילדרען, און די אלע וואס שטערן אז מ'זאל האלטן די קינדער בקדושה, עטס עטס באצאלן א ביטערע. ביטערע ביטערע פרייז ענד דעטס איט. יעצט מאכטס ווייטער חוזק שטעלט ארויף אויף מ ה יעצט כאפטס נישט דעי אלע וואס יעצט שטעלטס ארויף דאס איז דאך סתם לצים איז נישט דא דארטן קיין ערנסטער מענטש טוסט יענעם נישט אפ און דו אז דו מאכסט ליצי לצנות פון וואס איך טו טוסטו מיר אויך נישט אפ דו טוסט אפ פאר די קינדערלעך וואס זיי דארפן האבן די העלפ און פאר די עלטערן וואס זיי דארפן די העלפ אז דאס איז סאקמער קאקמער כ'על אויסהרגען די גאנצע שטאט אבער ס'עט נישט בלייבן קיינער כ'על בלייבן אליין. עניוועי, נעקסטע וואך גייט זיין איינע פון מיינע, כ'האב ענק געזאגט איך ארבעט אויף דרייסיג פערציג פראדזשעקטס, איינע פון מיינע פראדזשעקטס אויף וואס איך ארבעט גייט נעקסטע וואך ארויסקומען, ס'וועט זיין מיטוואך, ס'וועט זיך אנהייבן דריי דרייסיג, ס'וועט זיך אריינציען ביז זיבן אכטע ביינאכט, מען טיילט דארטן פרייזן מיט אנדערע זאכן, און יעדער איז אינווייטעד צו קומען. ס'איז אינטערעסאנט אז נחמיה האט געטאטשט וואס אונז ווייסן פון דרייצן פערצן מיידלעך איז קיינער נישט געווען צו מאכן לצנות פון אים.

סקולינג, זאל וויסן איז עס בעסער אז דו גייסט נישט, ווייל ס'איז פונקט אזוי ווי דו וואלסט געגאנגען צום ציון, וואלסט געגעבן א שפיי דעם רבי'ן אויף די מצבה. דאס האט אונז דער רבי געלערנט אלע יארן, ציונות איז אונזער פראבלעם, ציונות איז יעדע זאך וואס מ'איז א מרידה בכבוד שמים, ס'איז אזא מרידה בכבוד שמים, מען מאכט ליצי ליצנות, מען פארקויפט אונז ליגיונות אז. סטראשעט אז מ'וועט איינזעצן די טאטעס וואס זאלן נישט שיקן די קינדער, ס'איז שקר, אמעריקע איז א פרי קאנטרי. אונז דארף מיר פייטן פאר דעם, איך דענק ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה קעגן די פעדעפיילס האט מען אויך אזוי געזאגט, מען קען נישט, ס'איז שוין אזוי אריינגעגעסן, האב איך זיי געזאגט איך'ל ענק ווייזן וויאזוי כ'על דאס ארויסעסן, וואטש און זי, און יעדער האט געלאכט, א משוגענער, ער גייט קטנ'ען קעגן דעם ווינט און די הויזן זאלן אים נישט נאס ווערן, האב איך געזאגט זארג זיך נישט, די הויזן מעגן נאס ווערן, קינדער גייט מען נישט טאטשן, די זעלבע דא אויך. מען פירט אן א מערכה ווייל מען וויל מאכן געלט, מען זאגט אונז נישט אויס דעם אמת, כ'האב אפגעליינט אלע זאכן וואס זיי שרייבן אז מען קען איינזעצן טאטעס, נישט אמת, עס איז אלץ איז שקר, חוץ פון דעם כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט, ס'איז דא אסאך קינדער וואס די עלטערן דארפן מען זאל זיי וואטשן, און די קינדער באקומען א וועידזש פון די גאווערמענט, ליובאוויטש זאגט מיר. פרעג זיי איבעראל וויאזוי האסטו געהאט הצלחה אין חינוך? זאגן זיי מיין ווייב איז א טיטשער, זיי געבן איין אז די פרוי טיטשט די קינדער און זיי באקומען פאר דעם א טשעק אזוי ווי א טיטשער, נאר סאטמאר וויל נישט אז עטץ זאלטס מאכן דאס געלט ווייל ווען נישט וועט זיי פעלן די פאר טאלער. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, קודם פארפירט מען אונז מיט ליגיונות, מען האט אייביג פארפירט. די קהילות האבן אייביג פארפירט אין דער היים אויך, וועגן דעם האט דער אייבישטער אראפגענומען אלע קהילות, ס'איז געקומען ווען מ'האט זיי אריינגעפירט אין געטא האבן די דייטשן געפרעגט ווער איז די רב, האט זיך דאך די רב פארגעשטעלט פארנט אז ער, האט געמיינט אים מוז מען דאך לאזן אוועקגיין, האט מען זיי געשיקט אז זיי זאלן זיין די ערשטע צו גיין צום פייער, זיי האבן זיך אויפגעפירט זייער מיאוס, ס'איז געווען דא דער קראלער רב אין בארא פארק, כ'האב געהערט אמאל א דרשה פון אים, ס'איז דא א איד אין ארץ ישראל וואוינט ער, געווען א שוחט, ר' שלום יודא גראס. האט דער ר' שלום יודא גראס פארציילט, ער האט עס אויך געהערט פון דעם קראלער רב, עס איז געווען אזוי, מען האט איינגערעדט פאר דעם עולם מען זאל גיין צו די ארבעט, מען זאל נישט מאכן קיין רעוואלוציע קעגן די דייטשן, מען גייט נאר צו די ארבעט, און אלע רבנים האבן געזאגט כולם פה אחד, ס'איז געווען דארט אלע חשובע רבנים געווען דארט און זיי האבן איינגערעדט דעם עולם. האט זיך אויפגעשטעלט דער קראלער רב און ער האט געזאגט רבותי די אלע רבנים זענען שקרנים זיי פאפען ענק אויס מען פירט ענק נישט צו די ארבעט מען פירט ענק צו די שחיטה און מען האט אים פארגעהאלטן וואס הייסט וואס הייסט זאגט ער הער אויס ווילסט שיס מיך אויכעט איך גיי נישט פארפירן כלל ישראל מיט אזא ליגנט עניוועי איז למעשה מען פארפירט אונז מיטן חינוך מען לאזט אריין יעצט מען מאכט פשרות מארגן וועט זיין ווייטער און איבערמארגן וועט זיין נאך ווייטער און נאכדעם האסטו גענדיגט וואס האמער פון וואוינען אין אמעריקע אז די קענסט נישט האלטן תורה ומצוות אז די מוזט טון וואס די גאווערמענט זאגט. יעצט וויל איך ענק פארציילן א מעשה, ס'האט מיר דערציילט איינער אפאר וואכן צוריק, ער איז געווען שטארק פארמישט מיט סאטמאר, ער איז א פאליטישן, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל קען זיין ס'איז נישט אנגענעם אויב מ'זאגט זיין נאמען, בקיצור די גאווערמענט האט אנגעהויבן צו ווערן זייער שטרענג, מיט דיני ממונות און מיט אנדערע זאכן, זיי האבן אנגעהויבן צו ווערן זייער שטרענג, האט סאטמאר אים געדינגען זאל געוואויר ווערן וואס דא איז געשעהן, פארוואס איז עס געווארן אזוי שטרענג, בקיצור. איז ער צוריק געקומען נאך אפאר וואכן און ער האט געזאגט, ווייל יעדער קומט מסר'ן אויפן צווייטן, פון ווי ווייסט מען אונז וואס גייט פאר ביי ענק אין די קהילות, ווייל ווען אהרן שלאגט זיך מיט זלמן לייבן לויפט יענער און ער זאגט, העי ווייסט ער גנב'עט און ער האט פעטי קעש און פאווערטי און די, ווייסט ביי מיר איז אויך אזוי געווען, זיי האבן מיך געוואלט אונטערברענגען זיי זיי גייען סאמהאו קאלט און די גאנצע עף בי איי איז געווען ביזי אלע מיינע דאקומענטס פון אלע בענק און וואס זיי האבן געזוכט און זיי האבן מיר געזאגט. איך האב זיי נאכדעם געפרעגט, זיי האבן געזאגט זיי האבן געזוכט צו איך נעם פוד סטעמפס מיט וועלפעיר, האב איך זיי געזאגט איך קען נישט נעמען ווייל מען האט מיר נישט געוואלט געבן, דו פארשטייסט וואסארא רוצחים זיי זענען די אידן, עטס האטס א פראבלעם וואס היטלער האט זיי אויסגעהארגעט און געגאנגען אויף מיר צו מסר'ן, און לאמיר זאגן ווען איך האב יא פוד סטעמפס און וועלפעיר, און איך זאג אז מען טאר נישט שטופן קינדער אין די מחילה. איז דאס א קאנטרעדיקשאן איינס צום צווייטן? אבער ברוך השם זיי האבן מיר קיינמאל נישט געוואלט געבן און קיין ליגנט האב איך קיינמאל נישט געהאלטן ביים זאגן ווייל כ'האב געוואלט שלאפן רואיג ביינאכט און דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט איינער מסר'ט דעם צווייטן און זיי ווייסן אלעס וואס טוט זיך ביי יעדן דאס האבן זיי געזאגט מען האט געדינגען א גרויסן לויער און יענער האט געזאגט אז עטס זענטס ענק אליין שולדיג ווען אהרן האט זיך געשלאגן מיט זלמן לייב האט נישט איינער געמסר'ט דעם צווייטן אויף אלע נארישקייטן סא טוטס ווייטער וואס עטס ווילטס איף דיס איז יור לייף סטייל דאס איז יור לייף סטייל אבער אונז טאר מען זיך פון זיי נישט לאזן. אונז טאר מען זיך נישט לאזן, זיי גייען אראפ ברענגען דעם חינוך, זיי גייען אראפ ברענגען אז יעדעס יונגל וועט וויסן וואס LGBT איז, איך וויל ענק עפעס פרעגן, עטס האטס געהאט א פראבלעם אז איך האב געזאגט א מחילה מיט א תחת מיט א פיפיק, אויף דעם האט מען ארויף געלייגט א חרם, און אז מ'וועט לערנען אין יעדן חדר LGBT און מ'וועט זאגן מ'קען חתונה האבן מיט א זכר און די גאווערמענט זאגט מ'מעג און ווער ס'רעדט קעגן דעם באשטראפט מען, דאס איז א חינוך? איך פארשטיי בכלל נישט ווי איז ענקער שכל צערינען? די תירוץ איז דארטיגע יצחק לבנה שטערן האט געוואלט אינטערברענגען און מ'האט אים געגעבן גרויס געלט און עס האט אים געהאלפן א מכה און אז טאמער עטס וועטס וועלן אינטערברענגען די אלע געזעצן וועט עס ענק אויך פאר די גאווערמענט העלפן א מכה פארוואס ווייל זאליקא וויל אפאר טאלער. כ'האב געוואלט זאגן אז איך האב באקומען א ידיעה פון לאנדאן אז מ'האט שוין דארט געסעטלט מיט די גאווערמענט ס'איז אלעס אין ארדענונג און מ'האט געסעטלט יעצט איז דא די צוויי זאכן. איז ס'איז געסעטלט און מיט וואס האט מען געסעטלט און אויף וואס האט מען געסעטלט? אויב מ'האט געמאכט פשרות אויפן אייבערשטנס תורה, קיינער איז דאס נישט בארעכטיגט צו טון, דאס איז ביהרג ואל יעבור, און רבי אליקים שלעזינגער זאגט אז מ'טאר נישט סעטלען און ער האט גערעכט, ס'איז ביהרג ואל יעבור. שאלה איז נאר פארוואס מ'האט נישט געסעטלט. קודם די שאלה איז צי ס'איז טאקע געווען א מדובר פון א סעטלמענט און קען זיין ס'איז צופאלן, און נאכדעם איז די שאלה פארוואס מ'האט נישט געסעטלט, פארוואס? ווייל איך דענק ווען איך האב געלערנט אין ירושלים איז געווען עפעס א פארקינג לאט וואס א איד האט געאונט ביי די אראבער אין ירושלים און מען פלעגט דארט קומען טיולים גאנץ שבת, בקיצור מען האט געמאכט א גרויסן פראטעסט אז מען טאר נישט דארטן פארקן און אהערן אהין, יעצט צוויי שעה פארן זמן האט מען אויפגעזוכט דעם ירושלים'ער רב, טוב, וויבאלד זונטאג מאנטאג מ'האט געזאגט מען איז מסכים און מען גייט עס צושפארן לצמיתות. ס'איז געגאנגען די חברה די שקצים ארום און ארום, און זיי האבן געזאגט ניין שפארט נישט עס צו, ווייל מ'האט דאך צוזאם גענומען גרויס געלט, און מ'דארף דאך ווי מ'זאגט צוזאם נעמען נאך געלט, ניין מ'גייט זיך ווייטער שלאגן אפילו יענער וויל צושפארן אונז לאזן מיר נישט, דאס איז ירושלים דעטס עקזעקטלי וואט וויר טאלקינג אבאוט, סא ווייס איך נישט פארוואס מ'האט יא געוואלט מאכן א סעטעלמענט פארוואס מ'האט נישט געמאכט. וואס די סעטלמענט האט געדארפט זיין, אדער עס קען זיין דאס וואס יענער האט געזאגט אז מען האט געמאכט א סעטלמענט איז געווען סתם פטפוטי דברים בעלמא, סאו ווייס איך פונקטליך נישט וואו מען האלט, איז במילא וויל איך עס פאררעכטן אז מען זאל וויסן אז איך ווייס אז עס איז נישט דא קיין סעטלמענט אין לאנדן, און פארוואס ווייס איך נאכנישט, מ'וועט זען. אבער דאס איז, סאליקאו איז זיכער נישט גערעכט מען טאר נישט מאכן קיין סעטלמענט, ווייל איך טענה אזוי אויב גיין סעטלען לאמיר אונז סעטלען אז די שלש שבועות איז אויכעט שוין היינט נישט שייך,

די איזראעלישן קאנסול און דארט איז דא פונקט קעגן איבער איז דא א טאפלעס באר און די בחורים זענען נעבעך ארויס געקומען רבי נחום קום קוק וואס דא איז דא האב איך זיי געזאגט קינדערלעך איך ווייס אבער גייטס אוועק מען טאר דא נישט אריין גיין זיי האבן נעבעך געברויכט גיין פונקט קטנים עניוועי ס'איז אלעס שקר ס'איז אלעס בלאף גאנץ סאטמער איז איין בלאף. גאנץ אידישקייט אין ווילימסבורג איז א בלאף און אין בארא פארק אויך, דער מונקאטש רב ער האט געהאט יעצט דארטן אן אויפנאמע מיט איינע פון די פאליטישענס, דער שייגעץ האט געגנבעט מיליאנען פון די גאווערמענט נאר האט ער געפיילט בענקראפסי, מיך האט געפרעגט אמאל אן עף בי איי עידזשענט, ביטווין אלל די ראבייס וואט דו יו טינק אוו מונקאטש רב? זאג איך היז די ביגעסט טיף דעט דער איז, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, זיי מיינען צו רעדן אז מען מוז נאכגעבן די גאווערמענט, מען מוז נישט, דריי טאג אז מ'גייט נישט אין סקול האט זיך געבויגן די גאווערמענט, דער גרויסער שטארקער פרעזידענט אין אמעריקע האט אויך געמיינט ער קען טון וואס ער וויל, יעצט ציט ער שוין צוריק דא, ער ציט שוין צוריק דארט, מען קען, יו דזשאסט קענט דו וואט יו וואנט. עניוועי, איך זאג נאכאמאל, ווער ס'וועט גיין צום רבינ'ס ציון און ער וועט נישט שרייען הויעך רעבע מען פארפירט דעם גאנצן כלל ישראל, איז א שאד ער זאל גיין, ווייל ס'אזוי ווי ער שפייט דעם רעבן אויף די מצבה, און ווער ס'וועט זיך ארויסשטעלן און שלאגן וועט געווינען, אונז וועלמער געווינען, און ווער ס'וועט זיך נישט ארויסשטעלן און שלאגן, ער וועט זיין א לוזער, און כ'דענק נאך דער צודרייטער עלף. פערד וואס האט מיך ארויסגעווארפן פון סאקמער ע קאקמער בית מדרש איז געקומען און ער זאגט מיר הער רב לוזער זאג איך הייס נחום זאגט ער ניין דו ביסט א לוזער ביסט ארויס פון בית מדרש זאג איך דו פערד איך קען נישט צוריק גיין אין בית מדרש יוסי בראך האט מיר געוואלט געבן זיין לויער ער קומט אין ענקער בית מדרש און ער דאווענט פארן עמוד אויך נאר איך האב געטענה'ט ס'איז ביי מיר נישט קיין יחוס די מקווה איז געווען מער זרע ווי וואסער. יא, און מ'האט דארטן מטמא געווען קינדער רעכטס און לינקס. און ביים דאווענען פלעג איך אלץ אראפגיין קוקן, כ'האב געטראפן נעבעך ווען מ'האט געהאלטן אינמיטן נשמת איז געווען דארטן איינער א חזיר און ער האט אים מטמא געווען א בחור, און דער סוף איז געווען אז יענער איז אראפ פון אידישן וועג און חתונה געהאט מיט א גוי'טע, מ'קען נישט חתונה האבן מיט א גוי'טע, ער האט נעבעך געשטופט מיט א גוי'טע און זיי האבן א קינד, דאס קינד איז שוין היינט אלט צען עלף יאר, ס'איז געשען דארטן אין קליימער אין בית מדרש. איז א גרויסער גליק צו דאווענען אין סאקמער קאקמער, פששש וואט א דזשאוק, עניוועי ס'איז מיט חסד השם אז ער האט אונז געגעבן די טמא'נע כלי ווייל אונז ווייסט מיר אלע נייעס, קען אונז נישט איינרעדן מער, מ'פלעגט אונז איינרעדן אזעלכע ליגנס, עטס קענט אונז נישט איינרעדן אונז זעמער אפ טו דעיט מיט יעדע זאך, און אונז ווייס מיר אז מ'פארפירט אונז, און אונז גיימיר מוחה זיין, יעצט איז אריינגעקומען יעצט די נייעס. אז גאנזאלעס ער די דיסטריקט אטוירני איך האב זיך דאך אפגעלאזט פון די אלע דיסטריקט אטוירניס ווען איך בין געגאנגען איך האב צוגעהאלפן פאר דעם קען טאמפסאן בקיצור האב איך אים געזאגט אזוי איך בין נישט אינטערעסירט דיר צו העלפן איך האב מיט דיר גארנישט איך וויל איין זאך דו זאלסט מיטהאלטן פאר די קינדער סעיפטי נעקסט אינדערפרי וואס ער איז געוואוט אריין געווארן האט ער זיך שוין געריקט מיט צייט נאך איך זאל אים דעמאלטס כ'הער איך נעם דיסקלעימערס ווייל ס'האט מיר דערציילט א צייטונג שרייבער איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט און איך ווייס נישט צו זי האט עס געמעגט פארציילן אז דעם נעקסטן טאג האבן זיי אים אנגעפילט הונדערט טויזנט דאלער.

טו פוט ען ענד טו איט, און אז א בחור וועט ווערן געטאטשט וועט ער גיין צו די פאליס, העסטו זען וואס עט ווערן ארדענונג, עטס קוקט וואס ארדענונג ס'דא, מיט דעם וואס מ'לאט נישט קיינעם גיין צו די פאליס, מען גייט אבער מ'לאט נישט, עניוועי גאנזאלעס האט יעצט געזאגט אז ער טשארדזשט נישט די די וואס האבן געשלאגן די פינף אידן, די שווארצע וואס האבן געשלאגן די פינף אידן טשארדזשט ער זיי נישט א העיט קריים, נאר סתם מ'האט געכאפט א איד מען האט אים געשלאגן, איך האב אזא הנאה. ס'האטס נישט קיין השגה. איך האב ארויפגעלייגט אויפן יוטוב אויך. כ'האב געזאגט, מיך האט מען ארויסגעהויבן פון די שטאט, מ'האט מיר דער שניצלער האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, און מ'האט מיך אמאל געשאסן פאר די ברידזש. דאס אלעס האט מען געמעגט. איטס נאט א העיט קריים, איטס א לאוו קריים. איך בין געגאנגען דא צו דעם וואס ער נעמט קער אין די ניינטיעט פריסינקט פון קאמיוניטי עפעירס, האט ער מיר געזאגט, קלאוז יור האטליין און קיעפ יור העד היי, אויף דעם דארף איך האבן פאליס? נאר וואס דען צו וואס האט סאקמער קאקמער געפירט, יעצט קומט צוריק דער אלטער שמועס וואס כ'האב פריער געזאגט, ווען די גוים זעען אז איין איד מסר'ט דעם צווייטן זאגן זיי סקרו יו אלל דזשוס, יעצט מ'האט נישט געטשארדזשט מ'האט געשלאגן א איד, פארוואס? ע אזוי געווען. דאס איז אזא געווינס פאר מיר אז עטס האטס נישט קיין השגה, ווייל עטס וועטס ענק אויסלערנען אז עטס וועטס שלאגן א איד וועט ענק דער אייבישטער צוריקשלאגן. דאס גאנצע מעשה האט נישט געטון מער ווי דער אייבערשטער אליינס, און איך האב הנאה דערפון ווייל ער האט זיך צווענגט אנהייבן אויסצולערנען. אידן זענען אלץ געווען באחדות און אינאיינעם, און ווי לאנג עטס האט זיך דאס געפרעקטיסט איז גוט געווען. עטס האט געוואלט זלמן לייב זאל זיין גרעסער פון אהרן, און אהרן גרעסער פון זלמן לייב, און דער סיגעטער גרעסער פון די רעבעצן, און די רעבעצן גרעסער פון דעם סיגעטער. מ'האט גע'מסר'ט, מ'האט געטון, יו נאו וואט יו לוק לייק. שטעל דיר פאר ווי דו זעסט אויס. קומען יעצט גאנזאלעס זאגט ער העי ליסען די שווארצע חברה זענען מיינע פרענדס רייט אין איך גיי מיט זיי נישט טשעפען כ'האב זאגן פאר די אידן גאו סקרו יורסעלווס כ'האב הנאה ס'איז יעצט אריין געקומען די נייעס ער האט זיי נישט געטשארדזשט העיט קריים ער האט זיי געטשארדזשט לאוו קריים וואטעווער איט איז כ'האב הנאה. ס'איז געווען די פרשה פון שניצלער, ער האט געגאסן בליטש, דער שייגעץ טמא, קודם איז ער אנטלאפן אויף צוויי טאג, וואס האסטו מורא געהאט? קודם איז ער אנטלאפן, נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו דרייען א נייע מעשה, וואס האט ער געזאגט? אז ס'איז געווען פיש זאפט, פיש זאפט איז עס געווען, האבן אים די פאליס געזאגט, ליסן, אונז האמיר די עווידענס, זיי האבן דאס געמאכט אין א לעבערטארי, דאס איז געווען געהעריג. בליטש, שטייסט? סאקמער קאקמער ענקערע טעג איז אויכעט לימיטעד, מ'עט ענק נאך איינזעצן פאר די אלע גניבות וואס עטס האט געטון, ס'וועט נאך צוריקגיין אלע פראגרעמס, וואטש ענד סי, אבער דער עולם איז היינט רעדנדיג, נאובאדי קעירס ענימאר, די רבי, די רבי האט זיך געגרינדעט ישיבה, די רבי, ס'איז זימן שחורים ומצא לבנים, ס'גאר אן אנדערע רבי, אן אנדערע, אלעס איז אנדערש, אהרן האט משוגע געמאכט דעם עולם, ער וויל זיין רב אויף גאנץ מאנרא, האט געטון וואס זלמן לייב איז געווארן רב, ס'האט זיך איבערגעקערט די גאנצע שטאט, געקומען אן אינוועסטער וואס האט אריינגעלייגט. עה געלט אין מאנראו און האט עס יעצט פארקויפט פאר הונדערט מיליאן דאלער און האט געזאגט אז יעדער מוז האבן אן איווען שעיר. איינער האט מיר דעמאלטס געזאגט דו קענסט אויך גיין קענסט זאגן אז דו ווילסט מען זאל דיר אויך פארקויפן א פיס אוו לענד. זאג איך אים כ'זוך עס נישט, ביי מיר איז סאטמאר נישט קיין נאמבער, ס'איז גארנישט. ס'איז אפאר גרויסע גנבים וואס האבן גע'גנב'עט געלט. איך זוך עס נישט, כ'האב טאקע געקענט אבער ווער ברויך עס האבן? איך דארף לעבן דא מיט זיי? אמעריקע איז א גרויס לאנד ברוך השם און חוץ פון דעם ליבי במזרח, לויט וויאזוי איך זעה העל איך אנקומען אויף ארץ ישראל, איך בין דאך שוין יעצט אויך געווען א גאנצן ווינטער פאר די יאר און פאר א יאר און די קומענדיגע יאר גיי איך אויך דארטן זיין, מ'האט מיך זייער שטארק רעספעקטעד ביי אלע רבנים, מקווה'ס, נחום ראזענבערג. כ'מיין סאטמאר קיינמאל נישט געווען קיין תוכנדיגע חסידות אלץ געווען בולשיט מיט בלאף און די ציונים זענען אלעס שילדיג איז במילא זיכט מען נישט קיין תוכנדיגע מענטשן מען זיכט ווער ס'קען ענק פארקויפן ליגנט משה דוד זאלסט דיך שעמען צו פארקויפן אזאלכע ליגנט כ'האב דיר שוין געזאגט ווי די עסט אנקימען. ס'דא א ספר ס'הייסט לבושי שרד קיצור ער האט על התורה האט ער דארט אין פרשת ויילך. פון דף ש"ס ביז דף ש"ע איז ער מסביר אז אלע צרות און דער גאנצער חורבן און דער גאנצער גלות אלעס איז נאר פאר איין זאך פאר דעם וואס מען גייט אין ערכאות ער זאגט ס'איז ערגער ווי עבודה זרה און ערגער ווי רציחה אזוי זאגט ער קלאר. יעצט אין ספר זרע קודש פון ראפשיצער רב ברענגט ער אויכעט אין די פרשה דארטן אין ויילך. די זעלבע זאך, ווי מער מען גייט צו די גוים געבט מען זיי כח און נאכדעם נעמען זיי נקמה. יעצט די ספר רבינו בחיי איז אויכעט אין פרשת משפטים רעדט ער אויכעט אז צו גיין צו די גוים איז ערגער ווי דינען עבודה זרה. יעצט ס'ווערט געברענגט חודש חשוון יעצט האט מען דאך געבענטשט נישט חודש חשוון. נאר אז מען רעדט פון דעם ענין וויל איך נאר צולייגן אז ס'ווערט געברענגט אין חודש חשוון דער חודש איז דבש היום הזה, דעס איז א פסוק אין דברים קפיטל כ ו פסוק ט ו און ט ז, דבש היום הזה ה', איז וואס דאס האט צו טון מיט דבש היום הזה וועל איך נאר זאגן א קליין געדאנק וואס כ'האב געטראכט, דבש איז זיס, חודש חשוון האט א צונאמען ס'הייסט מר חשוון, ס'איז ביטער, נו וויאזוי ארבעט דאס איינס מיטן צווייטן יעצט? ס'איז דא אפאר טעמים פארוואס ס'הייסט מר. איינס איז ווייל אין דעם חודש איז נישט דא קיין יום טוב, ס'איז נישט דא קיין שמחה, און אויכעט אז ס'איז געווען אסאך צרות פאר אידן. חמשה עשר לחודש חשוון האט ירבעם געמאכט א נייעם יום טוב, און דער אייבערשטער איז זייער ברוגז געווען, און עטס נאכקוקן אין מלכים א', ס'איז קפיטל י' בית פסוק ל' בית, און אין דעם חודש האט דער אייבערשטער באצאלט אין דור המבול, און ער האט פארפלייצט די וועלט, וועגן דעם הייסט עס מר חשוון, א חודש וואס איז פול מיט ביטערקייט. יעצט אין ספר בני יששכר מאמר א' אות ב' זאגט ער אשר עינינו רואים כל הגזירות המתחדשות על שונאי ישראל מן המלכיות, אלע צרות וואס איז געקומען אויף די אידן פון די מלכיות, וכן נתינת המסים וארנוניות, מען האט געדארפט צו געבן טעקסעס מיט אלעם, התחלתם תמיד מן מר חשוון, און ער זאגט אז דעם טעם איז ווייל דעם חודש איז געווען די מרידה מלכות בית דוד און מען האט געקעניגט ירבעם. ירבעם איז געווען פון אפרים, וועגן דעם אלע גזירות פון מלכיות הייבן זיך אן אין חשון, איז במילא דארף מען וויסן אז וועגן דעם הייבט זיך אן די צירוף איז דבש היום, אז מען הייבט אן מיט זיסקייט, ווייל דבש איז דאך זיס. איז וואס וויל איך פון דעם ארויסברענגען? איך וויל ארויסברענגען א קלייניקייט, אז ווען לאנג מען האט נישט אריינגעמישט די רעגירונג, און מען האט געלעבט פאר זיך באשיידן, ביז אזוי לאנג האבן אידן געהאט א קיום. די מינוט זיי האבן אנגעהויבן צו לעבן אזוי צו צעלאזן, זענען מיר אין אזא ביטערן גלות אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט דער דער בני יששכר ברענגט אויכט אין חודש מר חשון מאמר א' בית, אז אזוי ווי אלע צרות האט זיך דאך אנגעהויבן אין חשון, אזוי גייט זיך אנהייבן דער תיקון פון משיח'ן גייט זיין אז משיח וועט קעניגן אין חודש חשון. עס וועט נאכאמאל נתחנך ווערן דער בית המקדש אין חשון. יעצט וואס וויל איך פון דעם אלעם זאגן? ווילאנג אונז האמיר זיך געשלאגן מיט גוי, און מ'האמיר זיך נישט געשלאגן א איד מיט א איד, איז נישט געווען געפערליך, מען קענט עקזיסטירן אין גלות. אזוי ווי אונז האמיר זיך אנגעהויבן צו שלאגן אידן מיט אידן, מסירות אידן אויף אידן, זאלט איר וויסן רבותי, מיר זעמיר אויף גרויסע צרות. און נאך מער די שקר, מען קען נישט טראסטן היינט א קהילה פירער, מען קען זיי גארנישט טראסטן, און פארטיג. מען דארף זייער וואטשן. מ'האט געהייסן אונטערשרייבן די אלע צעטלעך אז אונז וויל מיר אזוי און אזוי, מ'האט געדארפט צען טויזנט חתימות, ווער ס'האט עס אונטערגעשריבן האט געטון די זעלבע עבירה ווי צו גיין זיך בוקן צו א צלם, ווייל אונז ווייסן מיט דעם גייט מען אונטערברענגען די תורה וואס אונז האמיר מקובל פון בארג סיני אלע יארן, סאו דאס אלעס וואס האט ס'אונז געטון מיט דעם? און ווען מ'קען תשובה טון דארף זאגן מ'האט אונז געצווינגען, מ'דארף אפקאלן אנאנעמעס ליסען, ס'גייט דא ארום א פאליטיק און מ'צווינגט אונז יעצט. אזוי מ'האט געבענטשט ראש חודש אלול און ס'איז צייט צום תשובה דארף מען אביסל רעדן, אלול איז מיוחס צו שבט גד, אזוי זאגט די בני יששכר מאמרי חודש אלול מאמר א' אות ח', ס'איז ידוע אז ג' ד' גד, ג' איז די מדריגה פון אן עושר. וואס ער געבט פאר אנדערע, און ד' איז דער ארעמאן וואס ער איז ער איז מקבל, ער איז די די דל איז די ג' איז גומל און די ד' איז ד'. וועגן דעם ווען גד איז געבוירן געווארן איז גד הייסט מזל, א מזל טוב, אזוי זאגט רש"י אין פרשת ויצא פון בראשית רבה, פרשה ע"א אות ט', אויפן פסוק ותאמר לאה בא גד ותקרא שמו גד, בא מזל טוב. און אזוי זאגט אויך דער תרגום יונתן בן עוזיאל. ואמרת לאה, און לאה האט געזאגט, אתא מזלא טבא, ס'איז געקומען א גוטע מזל. יעצט, אין מסכת שבת דף קנ"ו עמוד א' קריגן זיך די אמוראים. איתמר מ'האמיר געלערנט רבי חנינא אומר רבי חנינא זאגט, מזל מחכים, מזל מעשיר, מזל מאכט קלוג, ס'מאכט רייך, ויש מזל לישראל. זאגט רבי חנינא, רבי יוחנן זאגט אין מזל לישראל. זאגט די גמרא ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, רבי יוחנן גייט נאך זיין טעם, דאמר רבי יוחנן מנין שאין מזל לישראל, וואנט ווייס איך א איד האט נישט קיין מזל שנאמר אין ירמיה קאפיטל י' פסוק ב' כה אמר השם אזוי האט דער אייבישטער געזאגט. זייער וויכטיג טאקע היי יאר אין דעם חודש, אל דרך הגויים אל תלמדו, זאלסט נישט לערנען פון די וועגן פון די גויים ומאותות השמים, אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה.

איך קען נישט געבוירן, אמר ליה האט ער געזאגט, צא מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל. אזוי שטייט אויך אין מסכת נדרים דף ל"ב עמוד א', בקיצור איז דארטן דא א גאנצע אריכות אין די גמרא אז אין מזל לישראל. איז רש"י דארט מפרש די רייד פון ר' חנינא מזל מחכים לפי המזל היא החכמה. לויט וויפיל מזל א מענטש האט אזוי די חכמה, כדאמר דבחמה נהיר וחכים ויש מזל לישראל שאין תפילה וצדקה משנה את המזל, תפילה און צדקה קען נישט משנה זיין די מזל, אזוי זאגט רש"י ובדברי רבי יוחנן מפרש רש"י אין מזל לישראל ועל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה אז דורך תפילה, און זכות איז ער משתנה זיין מזל צום גוטן. יעצט אונז געפונען פארקערט אויך אין די גמרא אז די מזל איז יא קובע פאר אידן, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת מועד קטן דף כ ח עמוד א, אמר רבא, חיי בני מזוני לאו בזכותא תליא, ס'איז נישט מיט זכות ווענדט זיך עס, אלא במזלא תליא מילתא, ס'ווענדט זיך אין מזל. ברענגט דארט אין די גמרא, דהא רבה ורב חסדא תרוייהו צדיקי הוו זיי זענען ביידע געווען צדיקים, מר מצלי ואתי מיטרא, מר מצלי ואתי מיטרא. איינער האט מתפלל געווען ס'איז געקומען רעגן און דער צווייטער האט מתפלל געווען און ס'איז אויך געקומען רעגן, רב חסדא חיה תשעין ותרין שנין ער געלעבט צוויי און נײַנציק יאר און רבה חיה ארבעין שנין. זעמער אז דאס האט נישט צוטוהן מיט ערליכקייט, דאס האט צוטוהן מיט מזל. יעצט. תוס' אין מסכת קידושין דף פ ב עמוד א', דיבור המתחיל אלא, זאגט דארטן, די גמרא זאגט אז מען זאל מתפלל זיין למי שהעושר והנכסים שלו, מען זאל בעטן ביים אייבערשטן, פארוואס שאין אומנות שאין בו עניות ועשירות, נישט דא קיין אומנות וואס האט נישט רייכקייט און ארעמקייט, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו. קומט אויס אלעס איז לויט זיין זכות, זאגט דארטן תוס' לפי מזלו דבני חיי מזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא תליא, קומט יעצט אויס אז ס'איז דא דא א גרויסע סתירה אין די גמרא, איין זייט שטייט אז ס'איז דא מזל וואס איז קובע, משפיע, און די אנדערע זייט שטייט אז ס'איז אין מזל לישראל. יעצט

מכל מקום זאגט תוס' על ידי זכות גדול משתנה, אבל פעמים שאין המזל משתנה, כלומר במקרה של זכות גדול יוכל המזל להשתנות. סאו דאס דארף מען וויסן. רבותי, עס קומט יעצט אלול, מען דארף בעטן ביים אייבערשטן פאר אלע גוטע זאכן. יעצט איז דא די ילקוט ראובני פרשת עקב די וואך, אות י, דף כ, זאגט ער אזוי, ער פרעגט א קשיא,

פרעג זיי אלע קשיות, זעהסט דאך בפירוש אז ס'שטייט יא אז בני חיי מזוני האט צו טוהן מיט דעם שכר פון די מצוות, וואס זאגסטו עס איז לאו בזכותא תליא אלא במזלא ווייל ס'שטייט דאך אין פסוק וברך פרי בטנך ופרי אדמתך והסיר השם ממך כל חולי, און וויאזוי קען רבא זאגן בני חיי מזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא? יעצט, אויף דעם איז דא זייער אסאך תירוצים. איינס זאגט ער דארטן, דאס איז דער ילקוט ראובני, אז כאן ביחיד כאן בציבור. אזוי ווי ס'שטייט אין דברים קפיטל ד' פסוק ז', כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, ואם תאמר והרי חזקיה יחיד היה, וכתוב ס'שטייט אין מלכים ב' קפיטל כ פסוק ו', והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, איז ענטפערט דארטן די ילקוט ראובני שאני מלך דכציבור דמי, א מלך הייסט אזוי ווי א ציבור, און ס'איז דא וואס זיי זאגן דאס רעדט זיך אין ארץ ישראל דאס רעדט זיך אין חוץ לארץ, און אזוי האלט אויך דער רמב ם. יעצט איז דא זייער א שיינער יסוד, ס'שטייט אין זוהר הקדוש אין רעיא מהימנא פרשת פנחס דף ר ט, ז' עמוד ב', רעדט דארטן וועגן די גמרא, שבת און פון נדרים, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו צא מאצטגנינות שלך, זאגט ער שכל בריות העולם קודם שניתן תורה לישראל היו תלויים במזל, אפילו בנים חיים ומזון, אבל אחר שניתנה תורה לישראל, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר די אידן, הוציאם מן החיוב של כוכבים ומזלות, האט זיך דער אייבערשטער ארויסגענומען די אידן פון די כוכבים און די מזלות, און וועגן דעם אבער אברהם אבינו'ן וויבאלד זיינע קינדער האבן דאך גייען נעמען די תורה, איז במילא האט ער דער אייבישטער געגעבן פאר אברהם'ן א ה' וואס דאס איז חמשה חומשי תורה, מיט דעם האט ער אים ארויסגעצויגן אינגאנצן פון די שטערנס. עס זאגט דער זוהר, און וועגן דעם ווער ס'איז משתדל אין די תורה ווערט פון אים בטל דער חיוב פון די. כוכבים און מזלות. ס'טייטש עס שטייט העכער פון דעם. יעצט דער מהרשא, מסכת קידושין דף פ ב עמוד א', אויף תוס' דיבור המתחיל אלא, זאגט ער אז דורך השתדלות מיט תפילה און אין זכיות קען מען יא משנה זיין די גזירה, אזוי איז דער מהרשא מסביר. סאו האמיר שוין דא אפאר זאכן, קודם נאך קבלת התורה איז אנדערש, דאס הייסט אז מ'איז מקבל אויף זיך די תורה, נאכדעם אז טאמער האט מען תפילות און זכיות,

אלא מען דארף נאך צולייגן יבקש רחמים ממי שהעושר שלו, איז דער מהרשא דארט מסביר אז מען איז משתדל און מען לערנט תורה דורך די געוואלדיגע סייעתא דשמיא און אז מען בעט דעם אייבערשטן און מען ברענגט זכותים קען מען משנה זיין די גזירה, און ער זאגט די זעלבע איז אויך דעם ענין פון. עושר און בנים שאפשר לשנות הגזירה בהשתדלות עם סייעתא דשמיא. יעצט דער ווילנער גאון, ס'איז דא אין הגהות פון בן אריה אין מסכת מועד קטן ברענגט ער דארטן בשם דעם ווילנער גאון אז דאס וואס ס'שטייט במזלא מיינט נישט כוכבים ומזלות אינגאנצן, ער זאגט א מורא'דיגן יסוד, מען רעדט ס'איז דא די י ג מידות פון רחמים און נוצר חסד, דאס ווערט אנגערופן מזל, און דער גאון זאגט אויף אן אנדער פלאץ אויכעט אז דער מזל איז לויט זיינע זכותים אויכעט, פארשטייסט אז דאס האט צו טון מיט אן אנדער מזל, גארנישט מזל אזוי ווי איינער זאגט איך האב א גוט מזל, ניין מען רעדט דא פון די געוואלדיגע מידות וואס מען זאגט השם השם קל רחום וחנון און נוצר און חסד דאס איז די דאס הייסט מזל. שוין יעצט לאמיר זעהן צו וואס אונז קומען דא צו. יעצט ס'איז דא אין זוהר הקדוש ס'איז אין זוהר חדש אין פרשת יתרו דף מ' עמוד ב' אז דאס וואס די חז ל זאגן אין מזל לישראל דאס איז נאר ווען א מענטש גייט געהעריג אפילו ער גייט על פי תורה דאך א איד האט נישט קיין מזל טאמער אבער טוט ער תשובה פארן אייבערשטן, סיי ער האט יא געזינדיגט, סיי ער טוט תשובה ווייל ער האט נישט גענוג געדינט דעם אייבערשטן מיט אהבה ויראה, נעמט אים דער אייבערשטער ארויף העכערן מזל און ער גייט פאראויס. ער זאגט אזוי דער זוהר הקדוש, אויב ער טוט תשובה, כאטשיג ער איז אין זנב אדער טלה אדער שור, דאס זענען די נישט גוטע מזלות, אבער אין יעדן מזל לייגט דער אייבערשטער צו מלאכים וואס זיי נעמען אים ארויס פון למשל זנב, אז ער זאל ווערן אויפגעהויבן און ער זאל ווערן א פראנט ראנער, אזוי שטייט דא, דער אייבערשטער יהב קודשא בריך הוא נשמתא מכורסיא ער געבט אים פונעם כסא הכבוד וסליק למהוי רישא בריש כל כוכב ומזל ער זאל זיין דער אנפאנג און וועגן דעם האט נישט קיין מזל ישראל ווייל ממה נפשך טוט ער שלעכטס איז ער אויף צרות טוט ער גוטס נעמט אים דער אייבערשטער פון סוף לרישא, ביזן אנפאנג. און דאס איז די געוואלדיגע זאך וואס תשובה איז. טאמער א מענטש טוט תשובה גייט ער ארויס פון די שליטת המזל און ער קען ווערן זייער זייער זייער שטארק אויפגעהויבן. יא, אין די גמרא ווערט געברענגט אין מסכת פסחים דף נ' ד' עמוד א', און אויכעט אין נדרים דף ל' ט עמוד ב', אז תשובה איז איינע פון די זאכן וואס מען האט באשאפן פאר בריאת העולם. אזוי שטייט דאך אין תהלים קאפיטל צדיק. פסוק ב' און ג' בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם פארוואס וויבאלד תשובה איז דאך העכער פון די טבע ס'איז נאך פאר די בריאה נעמט דער אייבערשטער אן תשובה. יעצט דאס ווערט געברענגט אין ירושלמי אין מלקות פרק ב' הלכה ו' שאלו לחכמה חוטא מה עונשו איינער האט געזינדיגט וואס איז זיין עונש אמר להם חטאים תרדוף רעה די פסוק אין משלי י ג כ א אז די שלעכטס איז צו נאכלויפן. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמר להם הנפש החוטאת היא תמות, א פסוק אין יחזקאל י ח, פסוק ד. שאלו לקודשא בריך הוא, מען האט געפרעגט דעם אייבערשטן חוטא מה עונשו, אמר להם יעשה תשובה ויכפר לו, היינו דכתיב ועל כן יורה חטאים בדרך יורה לחטאים דרך לעשות תשובה, איז מבורר פון דעם די ירושלמי אז תשובה איז א בריאה וואס דאס איז העכער פון די טבע, און וועגן דעם נאר דער אייבערשטער איז דער וואס האט געקענט זאגן אז די תקנה איז. פון דעם וואס ער זינדיגט דורך תשובה, ווייל די חכמה און די נבואה איז באשאפן געווארן שוין נאכדעם. מיט דעם וועט מען פארשטיין וואס איך האב פריער געברענגט רש י אין מסכת שבת דף ק נ ו עמוד א', דיבור המתחיל מזל מחכים, רש י זאגט ויש מזל לישראל שאין תפילה וצדקה משנה את המזל, קומט אויס אז דורך. תפילה און צדקה איז נישט גענוג שטארק מ'זאל משנה זיין די מזל, אבער ס'דא נאך א זאך וואס ס'פעלט אויס צו דעם און דאס קען יא העלפן, וואס איז דאס? דאס איז תשובה, תשובה דאס איז העכער פון די טבע און העכער פונעם מזל. יעצט, אין אור החיים הקדוש ווערט געברענגט, ס'איז דא צוויי בחינות אין עבודת השם, יעדע בחינה האט א תשלום שכר, איינס איז עבודה מיראה, וואס וועגן דעם קומט זיך פארן מענטש שכר, אזוי ווי א אדון געט פאר זיין קנעכט, ווייל דאס קומט זיך אים על פי דין והצדק, אבער ממילא איז דאס לויט כפי מאי עבידתיה, לויט וויפיל ער ארבעט, אזויפיל מאכט מען די זאך. יעצט נאכדעם איז דא די צווייטע זאך, עבודה מאהבה, וואס אויף דעם געט מען גאר א גרויסן שכר, דאס איז בבחינת צדקה און לפנים משורת הדין, ס'איז אויף יעדע זאך וואס דו האסט אריינגעלייגט א כח אהבה געט דיר דער אייבערשטער צוריק מיט אהבה. קומט אויס חודש אלול איז די. צירוף איז וצדקה תהיה לנו כי, דאס איז קיי קיי וואו יוד, איז ממילא דאס איז וואס אונז ווילן מיר זיך אויפארבעטן יעצט אין דעם חודש אלול ס'זאל זיין תשובה מאהבה און אלע מצוות זאלן זיין מאהבה, ווייל צדקה איז לפנים משורת הדין. יעצט, ס'באוואוסט די גמרא מסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א' דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ס'איז א פסוק אין ישעיה נ"ה פסוק ו', אמר רבה בר אבוה, אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. יעצט, נישט נאר די עשרת ימי תשובה איז מסוגל צו תשובה, נאר גאנץ חודש אלול איז אויך מסוגל, אזוי ברענגט דער חיי אדם אין כלל קל"ח סעיף א', זאגט ער אזוי ואף שהתשובה טובה בכל עת, מכל מקום, חודש אלול איז מובחר ומוכן יותר שמקובל תשובתו משאר ימות השנה. כאטשיג ווען מען טוט תשובה איז דאך גוט, אבער אלול איז מער אויסגעוועלט און מער אנגעברייט אז מען זאל מקבל זיין די תשובה ווי אנדערע טעג, פארוואס לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת שנבחרנו לעם, פון ווען דער אייבערשטער האט אונז אויסגעוועלט פאר א פאלק זענען די טעג געווען ימי רצון, אזוי שטייט אויך אין קיצור שלחן ערוך סימן קכ"ח, סעיף א', מראש חודש אלול עד אחר יום הכיפורים המה ימי רצון, זיי זענען ימי רצון. ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השבים, כאטש די גאנצע יאר איז דער אייבערשטער מקבל תשובה פון די וואס זיי טוען תשובה אליו צו אים בלב שלם מכל מקום ימים אלו מובחרים יותר ומזומנים לתשובה, די טעג זענען מער מזומן לתשובה להיותם ימי רחמים ורצון. איז יעצט לויט דעם אור החיים הקדוש וואס מ'האמיר געזאגט אז ס'איז דא עבודה מיראה וואס אין דעם קומט זיך אים נאר שכר וויפיל ער טוט, און נאכדעם דא מאהבה וואס קומט זיך אים אסאך מער שכר ווייל ער געבט זיך אינגאנצן אפ אז ער זאל קענען טוהן פארן אייבערשטן. איז יעצט לפי זה ווען די אידן האבן געזינדיגט מיטן עגל איז געווען שבעה עשר בתמוז איז משה רבינו געגאנגען ארויף אין הימל און ער איז געזעסן דארט פערציג טאג און ער האט געבעטן תפילות ותחנונים אויף אידישע קינדער. מען זאל זיי נישט שטראפן, און ער האט געבעטן אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין אויף דעם עגל, אבער למעשה איז דאס נאר געווען א מניעת העונש, מען האט אוועקגענומען דעם עונש פון די אידן, אבער נאכדעם אין די דריטע פערציג טאג, וואס איז געווען ימי הרצון חודש אלול, און ס'האט זיך אויסגעלאזט אין יום כיפור, אזוי ווערט געברענגט אין פרקי דרבי אליעזר פרק מ ו, האט דער אייבערשטער באנייט זיינע ליבשאפט, די שטריק פון די ליבשאפט, צו אידישע קינדער, און ער האט אזוי אריינגעלייגט די שכינה הקדושה זאל רוען ביי אידן אסאך מער ווי ווען ס'איז געווען פארן חטא העגל, קומט אויס אז די טעג פון חודש אלול זענען טעג וואס עס איז רצוף אהבה, ס'איז פול מיט ליבשאפט, אזאלעכע טעג וואס דער אייבישטער האט אונז דעמאלס געגעבן א ליבשאפט אסאך מער ווי בשעת ווען מ'האמיר מקבל געווען די תורה אפילו, און וועגן דעם זענען די טעג מער מסוגל תשובה צו טון, פארוואס? ווייל דאס זענען טעג פון ליבשאפט, פון ליבשאפט צווישן אידן און צווישן דעם אייבערשטן און צווישן אייבערשטן און די אידן, און ממילא הייסט עס ימי הרצון, וועגן דעם אין די טעג קען מען זיך זייער שנעל ארויפכאפן אויף די באן. יעצט, עס ווערט געברענגט אין בני יששכר, מאמר חודש אלול, מאמר א' אות ג' מצא אשה מצא טוב ויפה כרצון השם, דאס איז א פסוק אין משלי י ח פסוק כ ב, זאגט ער, א מורא'דיגן רמז אז דאס זענען די טעג פון אלול, וואס אלול איז דאך אני לדודי ודודי לי, אלול איז מצא אשה מצא טוב, אשה דאס איז תשובה, זאגט ער אז דאס ימי הרצון, אזוי ווי א מאן האט חתונה מיט א פרוי און די פרוי מיטן מאן און זיי האבן זיך ליב און זיי האבן א געוואלדיגן באוויליגונג איינער צום צווייטן, די זעלבע איז כביכול דער אייבערשטער, אין חודש אלול באוויליגט ער זיך פאר די אידן, און דאס איז געווען וואס משה רבינו איז ארויף נעמען די צווייטע לוחות, און דער אייבערשטער האט אים באוויליגט און ער האט אים מוחל געווען, איז במילא אז דאס איז אזא זאך וואס עס ווערט נתעורר די רצון העליון מעורר צו זיין נפשות ישראל צו תשובה, איז יעדער איד וואס וויל זיך מיטכאפן מיט דעם באן, ווי מען זאגט, קען זיך זייער גרינג מיטכאפן מיט דעם באן. יעצט דער ווילנער גאון, ער זאגט א מורא'דיגע זאך, ער זאגט. ס'דא א פסוק אין משלי כ ג פסוק י ב הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת. זאגט ער דעם לשון כי כל דבר שבלב האדם מתאוה, ווען א מענטש גלוסט צו א זאך און מגמת נפשו אליה, און ער האט א געוואלדיגע זיין נפש ציט זייער שטארק דערצו, אותו דבר מתקיים די זאך וועט בלייבן, מה שאין כן אם לא ייסר לבו לזה אז ער וועט נישט טון זיין צו דעם אף שיעשנו כאטש ער'ט עס טוהן לא יתקיים וועט עס נישט האבן קיין קיום למדנו מדבריו מען לערנט מיר פון דעם ארויס שכאשר האדם מתאווה בכל רצונו להשיג משהו ווען א מענטש וויל עפעס משיג זיין צו דערגרייכן עפעס מיט זיין גאנצן ווילן סופו להצליח ופוק חזי מאי עמא דבר אזוי ווייסט די וועלט אין דבר העומד בפני הרצון יעצט גמרא זאגט יעצט גמרא זאגט גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם, גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם, ס'א גמרא מסכת יומא דף פ ו עמוד א' און עמוד ב', די בעל הטורים שרייבט אין דברים ל' קפיטל ל' פסוק י, שרייבט ער אין דעם לשון, כי תשוב אל ה' אלוקיך, שטייט דארט מען זאל תשובה טון, וסמיך ליה כי המצוה הזאת, לומר צו זאגן שקולה היא התשובה כנגד כל המצוות כולם, תשובה איז אזוי גרויס, תשובה איז שוקל כנגד אלע מצוות וואס איז דא. יעצט ס'גייען קומען אזאלכע הייליגע טעג מיט הייליגע תפילות, מ'עט אויפשטיין פארטאגס, מ'עט זאגן פארן אייבערשטן, שטיי מיר אויף פארטאגס, אונז דארף מיר זיך אסאך אסאך דורך שמועסן, ארץ ישראל איז ממש אין א סכנת נפשות, און די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע איז אויך אזוי, יוראפ איז אויך די זעלבע, און מען דארף שטארק בעטן דעם אייבערשטן, א מענטש דארף האבן השגות, ויגבה לבו בדרכי השם, א מענטש דארף זיך אויף זיך נעמען, ס'קומט א נייע יאר, עפעס זאל איך טון מער ווי ביז יעצט, איך האב אזא הנאה בחורים קאלן אפ, זיי האבן זיך אונטערגענומען אז זיי דאווענען מנחה דעם זומער, און זיי האבן געדאווענט. יארן צוריק האבן זיי זיך אונטערגענומען אז זיי וועלן לייגן תפילין נאר אויף דריי מינוט, זאגן קריאת שמע און דעטס איט, און זיי טוען עס שוין יארן, ס'איז ממש פון דעם איז שוין געווארן אז זיי גייען אין שול, א מענטש דארף אנהייבן זיך צו פארבעסערן, מען ווערט עלטער און נישט יונגער, ס'איז דא א מעשה, דער הייליגער דברי חיים ז ל איז אמאל געזעסן ביים טיש און מען האט אריינגעברענגט עפעס א שיינעם פלעיט פאר די געסט, פלייש מיט אלעם א שיינעם פלעיט האט ער, יעדער האט עס געגעבן פאר די נעקסטע, ווייסט מען הייבט אן דורך דעם טיש פון איין עק און מען געט, עס געווען א גרויסע שיינער פלעיט, געט דברי חיים א זאג פאר זיין זון שינאווער רב, זעסט דער ארעמאן וואס זיצט דארט ביים עק טיש, אים זאלסטו געבן דעם שיינעם פלעיט, פארוואס ווייל ער איז א בעל מזל. פרעגט שינאווער רב נו אז ער איז א בעל מזל פארוואס איז ער אזא ארעמאן און ער זיצט דארט אין די בעק, זאגט אים דער דברי חיים ווייל אויף דעם האט ער געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל האבן א גוטן פארשן, אבער ווען ער וואלט ווען געהאט מער שכל וואלט ער ווען געבעטן ער זאל האבן אפאר מיליאן דאלער און אביסל כבוד אויך, און זעהן מיר פון דעם וויפיל א מענטש בעט און וויאזוי ער בעט דעם אייבערשטן, דאס טרייט אים דער אייבערשטער צו געבן. ס'דארף מען האבן שכל יעצט. אונז געפין מיר כסדר מ'רעד צדקה צדקה צדקה צדקה, וואס עפעס צדקה? פארוואס איז דאס אנדערש ווי אלע אנדערע מצוות? איז דער מהר"ל אין גור אריה אין שמות קפיטל כ' פסוק כ"ב זאגט אז די מצוות הלוואה און צדקה זאל מען נישט מקיים זיין נאר ווייל דאס איז א גזירת המלך. נאך נישט ווייל דו האסט רחמנות אויף יענעם, ווייל אז דו האסט רחמנות וועסטו זאגן אה דער איד דער איז א ציוניסט, דער איז אהער, דער איז נישט דער איז נישט קלאר אין די שיטה, וועסט דארפן טון ווייל עס איז א גזירת המלך, און דעמאלטס וועט דיר דער אייבערשטער צוריק געבן צדקה אויכעט אלץ א גזירת המלך ווייל ער איז דער קעניג, נישט ער וועט קוקן וויפיל דו ביסט און וויפיל דו ביסט ווערט און אזוי ווייטער, איז ממילא דאס איז דער ענין וואס מען רעדט כסדר מען וועט זאגן תשובה, תפילה, צדקה, צדקה דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן יעצט. דאס דארף מען טוהן תשובה מיט צדקה, דאס ווערט א תשובה מאהבה, אהבה איז די ראשי תיבות אין דבר העומד בפני הרצון, ממילא דארף מען זיך אריינלאזן יעצט אין תפילות און בעטן דעם אייבערשטן און מען זאל שרייען און צוזאגן אז מ'וועט זיין גוט, אזוי ווי שטייט אין רמב"ם ער זאל פארענדערן זיין נאמען, איך בין נישט דער מענטש, און ער זאל פארענדערן זיין. אדרעס, עס איז אן אנדערע מענטש, א נייער מענטש, און במילא אז ער וועט זיין א נייער מענטש וועט אונז דער אייבערשטער געבן א גוט געבענטשט יאר מיט אלעם גוטן. יעצט כ'האב אויך געוואלט אביסל רעדן אז דעם יאר זאל מען זיך אונטערנעמען מער שמירת שבת, חילול שבת איז איום ונורא, מען גייט אריין אין אסאך הייזער, מען שמעקט ארויס אז שבת רייכערט מען דארטן די מאריוואנע, בחורים פארן ארום גאנצעטע שבתים, און מען מוז אנהייבן אביסל צו ארבעטן וועגן דעם שבת. ווער האט דען אמאל געגלייבט אז מען וועט האלטן אויף אזא מדריגה מען וועט מוזן רעדן צו חסידישע בחורים וועגן האלטן שבת? יעצט שבת איז דער כח פון משה רבינו. שפת אמת ברענגט אין פרשת וירא תרנ"ו אז שבת איז בבחינת משה וואס שטייט ישמח משה במתנת חלקו און שבת האט מען געגעבן די תורה. שבת איז אויכעט א נשמה יתירה וואס קומט פונעם עולם העליון. שבת זאגט מען ישמח משה במתנת חלקו ווייל. ווען מען האט געגעבן די תורה האט מען געגעבן פאר משה רבינ'ען טויזענט אורות, און ווען מען האט געזינדיגט אינעם עגל האט מען עס צוגענומען פון אים, און שבת באקומט מען עס צוריק אויסגעבארגט ביז מוצאי שבת, דאס איז ישמח משה במתנת חלקו. יעצט, ס'שטייט אין יחזקאל מ"ו קאפיטל א', שער החצר הפנימית ביום השבת יפתח וביום החודש קומט אויס צוויי זאכן זענען די שליסלעך שבת איז א שליסל און אויכעט חודש אזוי שטייט אין מסכת שבת דף י' עמוד ב' מתנה טובה יש לי בבית גנזי וואס איז די מתנה אז דער אייבישטער עפענט דעם שער הפנימית און ראש חודש איז כביכול די אידן עפענען סאו עס איז מקדש ישראל וראשי חדשים די אידן זענען מקדש די זמנים. די צוויי בחינות ליגט צווישן כלל ישראל און משה רבינו. משה רבינו האט אראפגעברענגט די תורה, איז נתגלה זיין כח פון די תורה, און ס'ווערט אויך געברענגט אין די גמרא אז אז זיי האבן געזינדיגט מיטן עגל איז געקומען משה רבינו האט צוריק געגעבן די כתרים אין שבת קודש פאר כלל ישראל. סאו לאמיר אונז אנהייבן אביסל צו ארבעטן אויף שמירת שבת, ליידער ליידער האלט מען שוין דארטן אז מ'מוז רעדן דאס. האב איך א ביטער אומגליק, וואס קענסטו טון יעצט? ס'שטייט מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי, דאס איז א פסוק אין ויקרא קפיטל כ"ג פסוק ב', נאכדעם שטייט מ'רעדט דא פון מועדי השם, האקט דער חומש אריין ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת היא להשם בכל מושבותיכם. נאכדעם שטייט אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם וואס איז פסוק ג' מיט ד', איז לכאורה אז די רעדסט פון מועדי ה' רעדסטו דאך נישט פון שבת, און אז די רעדסט פון שבת נו רעדסטו דאך נישט פון מועדי ה' ווי קלאפסט אריין דא ששת ימים תעשה מלאכה, זאגט דער הייליגער רמבן ער זאגט דעם שבת ביי מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש אז דאס שגם הוא יום מועד הנקרא אותו מקרא קודש. אז דעיס שבת הייסט אויכעט מועדי השם די טעם זאגט דער הייליגער רמבן מקראי קודש שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו יעדער זאל זיך צוזאם קומען מען רופט יעדן מען זאמעלט זיך צוזאם צו הייליגן דעם אייבערשטן כי מצוה היא על ישראל ס'איז א מצוה לקבץ בבית האלוקים מען זאל זיך צוזאם נעמען אינעם אייבערשטנ'ס הויז ביום מועד לקדש היום בפרהסיא זאל הייליגן דעם טאג בפרהסיא בתפילה והלל לקל. כסות נקיה, מיט ריינע אנטועכצער, ולעשות אותו יום משתה, אזוי שטייט אין קבלה, דאס איז אין נחמיה קפיטל ח' פסוק י', לכו אכלו משמנים, מען זאל עסן גוטע פעטע זאכן ושתו ממתקים, און טרינקטס זיסע זאכן, שלחו מנות לאין נכון לו, מען זאל געבן פאר מתנות ווער ס'האט נישט, כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדוות ה' היא מעוזכם, און ס'שטייט מקרא קודש.

דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיין פלעצער וואו מ'זאל זיך צוזאמקומען די גאנצע געמיינדע און רעדן פון שבת און פון אלע אנדערע מצוות יום טובים און אזוי ווייטער, יעצט קומט אויס אז דאס צוזאמנעמען די קהילה צו דאווענען בציבור מיט אן אסיפה אום יום טוב און אויכעט אום שבת, ווייל שבת ווערט אויך אנגערופן מקראי קודש, איז א דאורייתא ווייל ס'שטייט אין חומש אזוי. מקראי קודש מען זאל זיך צוזאם נעמען און ממילא דאס איז די גרעסטע שלימות פון שמחה ווען מען איינער נעמט רופט אריין דעם אנדערן מען רופט זיך צוזאם אין שול און מען טוט אינאיינעם לויבן דעם אייבערשטן און מען גייט אהיים נאכדעם און מען עסט סעודת שבת קודש עס קומט אויס אז שבת און יום טוב איז דא א געוואלדיגע זאך מן התורה אז מען זאל זיך צוזאם נעמען אינאיינעם. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן אז יעדער זאל האבן שכל אויסצונוצן חודש און מען זאל תשובה טון און דער אייבערשטער זאל אננעמען יעדן איינעם'ס תשובה. יעצט דער אר"י הקדוש שרייבט אז דער רמז פון אלול איז ואשר לא צדה, א מענטש האט נישט געלאקערט אויף יענעם, והאלוקים אנה לידו ושמתי לך, אנה לידו ושמתי לך דאס איז די ראשי תיבות אלול, מקום אשר ינוס שמה, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א פלאץ זאלסט קענען דארט אנטלויפן, ס'א פסוק אין שמות קפיטל כ"א פסוק י"ג. דער חודש איז א פלאץ וואס דער אייבערשטער באהאלט פאר יעדן איד ער זאל האבן וואו ער זאל זיך קענען באהאלטן און זיך אויסבעטן אלעס גוטס און תשובה צו טון אויף אלעם וואס ער האט געטון. יעצט ווערט אויך געברענגט אז חצות ביינאכט און די אשמורה אחרונה פון ביינאכט ווערט אנגערופן עת רצון, אזוי שטייט אין משנה ברורה, סימן תק, פ"א און ער ברענגט עס אין די גמרא מסכת ברכות דף ג עמוד א', אז ביי די סוף נאכט גייט דער אייבערשטער ארום אין אלע עולמות און דעמאלטס איז אן עת רצון, יעצט ביי מנחה שבת איז אויך אן עת רצון, גאנץ חודש אלול איז אויכעט ימי רצון, ס'איז אלץ העכער מן הזמן, איז במילא דארף מען זעהן בכלל א גאנץ חודש אלול און בפרט די שבתים און ראש השנה און יום כיפור זאל מען זיך אויפפירן אזוי ווי עס דארף צו זיין, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער זייער שנעל ארויסלייזן פון דעם ביטערן גלות וואס אונז געפינמער זיך, במהרה בימינו אמן. ס'איז דא אזוי אין ארץ ישראל האבן זיי געהאט א כח אז מען זאל צושפארן מענטשנ'ס האטליינס, איך בין זיך געגאנגען שלאגן וואס עפעס שפארט איר צו מיין האטליין, איך האב מיט זיי גארנישט, איך בין א מענטש וואס איך קום צו די מדינה אביסל אויף. טוען אז מען זאל נישט טאטשן קינדער, און איך האב מיט דעם גארנישט. קיצור, מען איז געגאנגען מען האט געמאכט א פייט, ס'איז אריינגעקומען פופציג טויזנט חתימות אז דער עולם וויל עס נישט האבן, יעצט קומט הערשט ארויס וויפיל וויכטיגע זאכן זיי האבן געשטערט, ס'איז דא איינער וואס ער טיילט גלוטן פרי ברויט פאר מענטשן וואס דארפן עס האבן, פלעגט מען אויסרופן ווען ס'וועט זיין וואו ס'וועט זיין אז מען שטעלט אפ די גאנצע זאך, מוז יענער נעבעך עס ארויפלייגן אויף וואטסעפפס. און ווער ס'האט נישט קיין וואטסעפפ און ער האט נישט די אלע וועט טריפט עס די טמא'נע כלים האבן זיי נישט קיין שום וועג געוואויר צו ווערן אז וואו מען טיילט די ברויט און וואס מען טיילט און אזוי ווייטער און עס קען צוקומען צו סכנות נפשות אויך פאר די מענטשן וואס ברויכן עס האבן. דעטס נאט רייט, עטס זענטס נישט באלעבאס אויף כלל ישראל, דאס איז א באנדע צאמגעלאפענע פערד וואס יעדן טאג זאגן מיר אונז א שאד אז היטלער האט ענק נישט אלע אומגעברענגט, זענמיר ווייניגער ברוגז אויף וועם ער האט אומגעברענגט ווי אויף די שטאט וואס ער האט איבערגעלאזט, איבערגעלאזט אפאר צעווילדעוועטע פערד אין ארץ ישראל, און די צעווילדעוועטע פערד טוען מיט אונז וואס זיי ווילן, אונז לאזמיר זיך נישט. יעצט, ס'איז דא איין ברודער הייסט שלמה, ער רופט זיך סאלאמאן, און ער געארבעט ביי עקסטשעינדזש אסאך יארן, און ער האט געוואלט מיך צושפארן, פארשטייסט? ער האט געמיינט ס'איז סאקמערע מעשה. ער האט א ברודער ביידעוועי וואס ער הייסט בערל אשכנזי וואס האט זיך אויפגעשטעלט אין קאורט צו זאגן ליגנט אז ברוך מרדכי איז א צדיק מען האט אים געכאפט מיט לגיונות ער האט געטאטשט א בחור האט אים צוגעזאגט ארויסצוהעלפן און מען האט ארויסגעווארפן אים מיט די עדות'שאפט היינט איז ער געווארן דא זעה איך א גרויסע רעבע האט אים סערטיפייד לאמב אפגעדינגען א צימער און ער איז שוין געווארן א רעבע אויכעט אזוי זעהן אויס אלע רעבעס כן יאבדו כל אויביך ה'. כ'בין געווען מורא'דיג אויפגערעגט פארוואס די רבנים מישן זיך אריין אין אלע זאכן, איר ווייסט דער ר' חיים קאניעווסקי קאצקי וואלט ווען אראפגעגאנגען אלס דער גרעסטער מענטש אינעם דור, א תלמיד חכם, א ירא שמים, אלעס. ער האט געהאט א רעבעצן א קלוגע, און זי האט ארויסגעפייסט די אלע שקצים פון איר הויז. יעצט אז זי איז נעבעך אוועק, איז יעדע סקאם אוו די ערט, און בפרט נאך זיין אייניקל, פארפירט אים יעדן טאג. ווי מען קען מאכן געלט כאפט מען א דאלער. ער זעט שוין היינט אויס ווי אן אויסגעוועבטער איד. ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, אין ארץ ישראל זינט זיי גייען זיי האבן אפגעשטעלט די אלע האטליינס, און איך בין געגאנגען שלאגן זיך מיט זיי. זיי האבן גענומען דעם עולם, ס'נישט קיין רעכט. און יעדער זאגט די זעלבע, ס'דא אמאל מודעות, למשל עס גייט יעצט קומען א גרויסע מלחמה אין ארץ ישראל, און מען דארף קענען זאגן דעם עולם ווי צו גיין וואס צו גיין, איך געדענק ביי פריעריגע מלחמות איך בין נאר געווען יום כיפור מלחמה איז יעדער האט געהאט דעם רעדיא אנגעצינדן שבת, די רבנים האבן געזאגט ס'מעג ארבעטן, מען דארף וויסן ווי צו גיין, איך געדענק מיר געקומען אין וויזשניץ, געווען דארטן אסאך אינגעלייט וואס זענען סאלדזשערס, מען האט זיי איינגעריקט, איך געדענק נאך ווי היינט, און די אלע האבן דאך געפאסט. אין לעס דען א העף ען אוער איז יעדער געווען אויפן אוטובוס געפארן מיט מאדים, ס'איז א לאנד וואס מ'דארף וויסן וואס ס'טוט זיך, קומען אן די חברה וועלן פארקויפן אונז אידישקייט, אונז וויל מיר נישט דיין אידישקייט, נא קלאר וואס קענסטו טון? ס'איז געווען איינער פוטיפר האט פארקויפט אידישקייט פאר יוסף, אז איך און דו גיימיר האבן קינדער און איך וועל בלייבן אויף אייביג ביי אייביג, האט יוסף געזאגט איך וואלט עס גערן געטון אבער איך האב א באשעפער וואס ער לאזט נישט, זאגט זי דו האסט א באשעפער וואס ער לאזט נישט? אה, גיי אין דזשעיל, פארשטייסט?

שייגעץ א בעל עבודה זרה מיט אלע אנדערע זאכן, אה דו ווילסט נישט גיין אויף אונזער וועג, בבבבבבב ווער זענט עטץ, כ'פארשטיי בכלל נישט ווער איר זענט, נעמט צוהער דעם עירוב, יא פאר יעדן איד וואס ס'איז דא א רב וואס ער זאגט אז דער עירוב איז אסור, איז דא רבנים וואס זאגן ס'איז מותר לכתחילה, און חוץ פון דעם עטץ האטס אסאך חסימות, וואס זענען ווערט די אלע חסימות, איר עטץ האטס חסימות פון גארבידזש פיקערס, פון מחילה קראצערס און פון פופיק לעקערס. דעטס אלל וואס ער האט. רוב פון די האבן א בעד היסטערי. ווילט עטס יעצט מאכן אז אונז זעמער אלעס איבערדרייען ווייל עטס האטס אפאר מחילה קראצערס? נא נא נא אונז זעמער עס נישט איבערדרייען. אויב מען מעג אן עירוב וועט מען מעגן. ווילסט נישט טראגן? ביסט בארעכטיגט. עניוועי, סא דאס איז וואס דא גייט פאר. האבן זיי אנגעהויבן צו רודף'ן דעם עולם. איך דענק איך האב אנגעהויבן מיין האטליין מיט א קליינע קאמפאני ווייל איך האב נישט געוואוסט איך וועל האבן פינף טויזנט הערער. דערווייל זאגט סרולאגער אז כ'האב זעכציק הערער. סרולאגער, וואלסט געמעגט האבן אזויפיל חסידים וויפיל איך האב מער פון זעכציק הערער ביז וויפיל איך האב. ווילדער הונט וואס דו ביסט. עניוועי, סא דאס איז זיי מורא'דיג אזוי אנגעווייטיגט, זיי ווייטיגן, ס'איז צרות. איז געווען דא איינער א שייגעץ, ער רופט זיך סאלאמאן, ער איז דער. ס'איז דא דא איינער וואס ער הייסט בערל אשכנזי, ער האט א ברודער וואס הייסט שלמה אשכנזי, אזוי דאכט זיך מיר ער הייסט, ער רופט זיך סאלאמאן ביי די ארבעט, ער ארבעט אין עקסטשעינדזש, ער האט געארבעט, איז ער געגאנגען ער האט אפגעקאלט דער וואס האט געפירט מיין האטליין, דאס גייט דאך דורך א קאמפעני, אז דו וועסט מיט זיצן אין דזשעיל, ווייל ראזענבערג רעדט וואס מ'טאר נישט. קיצער, און ער האט עס אויסגעלאשן, איך געב איים א קאל אויף, וואס איז דא געשען? זאגט ער אייכלער סאלאמאן, זאג איך ליסן, איי דאנט קעיר הו, אויב דאס בלייבט אויסגעלאשן נאך צען מינוט קומט אריין די פעדערל קאמיוניקעישאנס קאמישאן, FCC, ווייל וואס דו טוסט איז א פעדערל קריים, ס'איז אינטערסטעיט, איי אז איך רעד וואס מען טאר נישט, דעטס מיי פראבלעם, די גאנג האט עס גראד אנגעצינדן, דאס איז סאטמאר געווען, זיי האבן געטון וואס זיי האבן נישט געטארט, ס'הייסט ער האט נישט געוואלט אז זיין ברודער דער חזר זאל זיין אויפן האטליין האט ער געוואלט. צומאכן. זאג דיין ברודער זאל זיך אפשניידן דעם פיטק נאך דריי אינטשעס קלענער וועט ער נישט זיין קיין חזיר. עניוועי, דאס איז די אשכנזי ברודער. איז למעשה טוט זיך דא א גאנצע זאך, פארשטייסט? זיי ווילן זיין בעל הבתים. בעת איך בין געווען אין ארץ ישראל און איך האב געזאגט איך גיי מיט זיי אין קאורט, זיי ווילן גיין אין בגץ, אין באשמץ, צו וואו זיי ווילן גיין. איטס עגענסט די קאנסטעטושען אז זיי זאלן צושפארן א האטליין. בקיצור, מ'האט נישט געדארפט אנקומען צו בגץ, ווייל כ'האב יעדן מסביר געווען אז אין ארץ ישראל איז א האטליין די וויכטיגסטע זאך. דער איז נאו אדער וועי אויף טו קאמיוניקעיט, טאמער חלילה מאכט זיך א מלחמה, סמאכט זיך א באמבע, אלעס מיז גיין דורך די, ווי מזאגט דורך די לאקעל נוז, בקיצור סגעווארן א איבער קערעניש, פֿופֿציק טויזענט חתימות איז דא, אז אונז וויל מער נישט זיין קאנטראלירט מיט די שקצים, און מהאט זיי ארויס געווארפן, זיי קענען גארנישט טון, זיי זענען אזוי באמאכט.

צוויי מינוט און דער באס איז געפארן אפילו די באס מיט סאלדאטן, יו העוו טו אנדערסטענד דאס איז נישט קיין דזשאוק, און זיי ווילן שפארן די קאמיוניקעישאנס, פארוואס ווייל עטס מאכט צען דאלער אויף א קינד דארטן אז זאל האבן אישור מיט די משוגענע זאך, איטס ראנג, איטס דעדלי ראנג, ווען עס מאכט זיך א שעת חירום איז אלעס געשטארבן, עניוועי מען גייט עס יעצט מבטל זיין אין ארץ ישראל אויכעט, ס'איז נישט ליגעל, עטס האטס א שיטה און עטס קענטס עס. פרעקטיסן, אבער עטס קענטס נישט קיינעם מאכן פרעקטיסן ענקערע מעשות, אונז וויל מען נישט מיטהאלטן מיט ענק, זיי ווילן כאפן אפאר טאלער פונעם עולם און און זיי גייען אונז איינטיילן וואס צו טון, און זעלבע מיט נייערע, ברענגען אפאר חתימות פון אויסגעפליקטע רבנים, אפאר האט מען שוין געכאפט מיט זונות, און אפאר האט מען שוין געכאפט אין מקוואות. און זיי ברענגען אז מען טאר נישט און די רבי לאזט נישט, אין רבינ'ס צייט איז געווען אנדערש, אז ווען די רבי האט געמופט אויף מאנרא האט ער אויך געלאזט אן עירוב און רב געצל האט געמאכט אן עירוב, דא האט די רבי נישט געוואלט פשוט ווייל ער איז נישט באלעבאס אויף די שטאט, ער האט נישט געוואלט ס'זאל זיין א לאווערס לעין, ס'איז סיי ווי אויך דא לאווערס לעין נאר נישט אין ניו יארק, זיי פארן אוועק מיט די קארס, סאו עטס גייטס ענק אנהייבן אויסצולערנען, עטס האטס טאקע הייליגע שיטות און מקובל פונעם רעבין ס'איז אלץ בולשיט עניוועי ווייל די רבי האט אונז גארנישט איבערגעלאזט נאר ציונות טאר מען נישט און מיט דעם זענען אלע פארכאפט. כ'בין געפארן יעצט אויף ארץ ישראל, די גאנצע אל על איז געווען פול מיט סאטמארע חסידים, די גאנצע אל על, און כ'פרעג זיך וואס מוזט עטס פארן דווקא מיט אל על, האבן זיי מיר מסביר געווען ס'איז א היימישע זאך, קענסט נישט צונעמען דאס היימישקייט פון ארץ ישראל, און קענסט נישט צונעמען דאס היימישקייט פון אל על, און קענסט נישט צונעמען די אלע זאכן, ס'דער עולם איז אינטערעסירט דערין, און דו וועסט גארנישט קענען טון, לעזער קעסטענבוים האט דארטן א זונה וואס ער צאלט צו געלט זי זאל זינגען אין מירון, און איך הער זאגן זי ווארט יעצט א בעיבי, כ'וואלט געוואלט וויסן צו פון לעזערן צו פון זיינס א זון, הו נאוס, עניוועי. סאו פארקויפטס אונז נישט דעם רעבינ'ס שיטה, ווי דאנט וואנט טו היער אבאוט איט, אונז ווייס מיר וואס דער רבי האט פון אונז געוואלט, און דאס האלט מיר אונז איין, אונז פאר מיר נישט אויף ארץ ישראל, אונז פאר מיר נישט מיט אל על, און אונז גיי מיר נישט צום כותל, אה איך פאר יא, האט זי מיך ארויס געווארפן, איך מיין דער רבי האט נישט געזאגט אז מען טאר נישט גיין אפילו אין א צייט ווען מען דארף דאווענען ביחידות, ראש השנה דארף א איד האבן א פלאץ ווי צו דאווענען, און דאס איז ענקער טעות געווען, הרב ליפא פרידמאן האט דאס געטענה'ט, נאך די חתונה, איך האב חתונה געהאט האב איך געדאווענט אין דעזש, מיין שווער איז א דעזשער, קיצור רבי ליפא האט דארטן געדאווענט.

שמעו דער סקעטש איז נישט פישען אז ער זאל נישט קענען אטעמען אויך נישט דער שייגעץ וואס ער האט אפגעטוהן פאר כלל ישראל האט ער מיר געזאגט דעמאלטס אז מען האט מיך ארויסגעווארפען קאלט ער מיך אפ און ער זאגט ווייסט לעבען בית יעקב אוהב שלום א גאס אוועק איז דא א גרויסע קירכע א גאס גרויס קענסט דארט גיין דאווענען דו פארשטייסט וואס אונזערע תלמידים און אונזערע רבנים ביי זיי איז אדער בין איך א איד אדער בין איך א יאשקע זיי האבען עס נישט אראפ אז א איד דארף האבען מסירות נפש סאו דער שייגעץ זאגט מיר איך זאל גיין דאווענען דארט אין די קירכע. ס'הייסט איך האב אפילו נישט געענטפערט. דעיס איז די פראדאקט וואס די רבי האט אויפגעהאדעוועט. נישט די רבי. די ארום פונעם רעבן. די שקצים א י דוד די ריטנאוער, טירנאוער, איך ווייס ווי ער האט געהייסן. מיט די אלע אנדערע שקצים אראונד ענד אראונד. און די רעבעצן אלטע פייגע זאל האבן אן עליה ביז אין לעכטיגן גן עדן. וואס רשעות מ'האט דא געטון. עטס ווייסט איך זאג ענק דעם אמת. איך בין שוין נענטער ווי ווייטער. כ'האלט שוין פארן שטארבן. מיין איך בין אווער רוב שנותיי. דעיס איז פאר שור. כ'האב נאך נישט געמאכט קידוש קיינמאל שבת. קיינמאל נישט! פארוואס? ווייל אלטע פייגא האט מיר צוגעזאגט, ס'איז געווען עלף בחורים וואס זענען געדארפט חתונה האבן חתנים, און זי האט יעדן געגעבן א א זילבערנעם בעכער מיט א טאץ, זאל האבן מיט וואס צו מאכן קידוש, און אזוי ווי מיין טאטע איז נישט געווען איר'ס א לעקער, האט זי מיר נישט געגעבן, זי האט מיך אויסגעלאזט צווישן אלע אינמיטן, שטעל דיר פאר וואס א חוצפה, זי האט געמיינט אז איך דארף עס האבן, איך האב אזוי נישט געהאלטן פון איר, אזוי ווי איך האלט יעצט נישט פון איר, זי האט געמיינט אוי זי האט מיך באליידיגט, זי האט זיך באליידיגט. און יעצט מיר אז איך זאג הויעך יעדער זאל זעהן, אייך וועל איך עס נאכשיקן, דערווייל האט זי פארגעסן נאכצושיקן, און ס'קומט פרייטאג צו נאכטס איך האב נישט קיין בעכער, האב איך נישט אויף וואס צו מאכן קידוש, שטייסט וואס דא טוט זיך, אלץ איז זי שולדיג, א אומפארשאלטענע רעבעצן געווען, ס'איז נישט דא איר גלייכן, מ'האט זי גענומען, ס'האט געדארפט זיין דעם רעבינ'ס באדינער, זי האט נישט געווען קיין באדינער, זי איז געווען ביזי מיל מאד צו קאשען, ווי דו האסט געוואלט א שייגעץ שטיק ווען געגאנגען דורך איר, עטס געדענקט ס'איז געווען אמאל מים חיים מיט מים מריבות, זי האט געמאכט זיכער אז יענער זאל ארויס. סא פארוואס? ווייל האלק האט איר געשטופט אביסל אין די זייט? אה לאולייפס די גאנצע זאך. היינט האב איך געגעסן פרישטיג דעם רעבינס יארצייט זעה איך ווי דער עולם ליצעוועט ארום, אלע אינגעלייט ליצעווען ארום, שטיין דו ווייסט היינט איז דעם רעבינס יארצייט? פרעגט יענער וועמען? דעם דברי יואל צו דעם ויואל משה? זאגט יענער דעם ויואל משה, זאגט ער דעם נאמען זאלסטו שוין נישט מזכיר זיין די יוגנט שעמט זיך שוין מיט דעם, קיצור האט מיר זייער וויי געטון ווייל איך בין פון די אלטע תלמידים, פרעג איך אים זאג נאר איך וויל פרעגן וואס זענט עטץ אזוי ברוגז אויפן רעבין? זאגן זיי ס'איז געווען די. די בולשיט ארטיסט, אלע שייגעץ שטיק, אלע ליגן, אלע אומברענגען מענטשן איז ארויסגעקומען פון דעם איד'ס הויז. שוין, יעצט האט ער שוין צו די יארצייט האט ער שוין אפאר גוטע ווערטער אויך. ווילאנג איצט מען איז דאס נישט פאררעכטן שוין איז עס אונטערגעגאנגען. יענער איד וויל יא טראגן אויף מעריב. ער באלאנגט נישט אין סאטמאר, וואס שרייסטו אים נאך? דעטס איט. דאס איז וואס אונז האמיר זיך ערווארבן, א נאמען אז די אייגענע חברה לאכן, זיי ווילן נישט הערן אפילו דעם נאמען, און דאס זאלט עטס וויסן, אזוי ווי מען בעט זיך, אזוי שלאפט מען, און איים סארי ס'איז היינט דעם רבינ'ס יארצייט מען מוז אזוי רעדן, אבער יו העוו טו סטארט פעיסינג ריאליטי. מען האט נאכגעזאגט אין זיין נאמען, איך געדענק ס'איז געווען א יונגערמאן, געווען א בחור, אין דער משה יוסף, אה, האט מען זיך געשלעפט א טיש אהער און אהין, בקיצור האט זיך נישט געפוילט, ער דערלאנגט א פראסק פאר משה יוסף. האט ער גראד געכאפט א קאר, איז אריינגעפארן קיין בעל הארבאר צום רבי און צוריקגעקומען, די רבי האט געזאגט אז ער האט נישט קיין דריסת רגל אין די ישיבה און אין קעמפ, ער האט זיך נישט געפוילט, זיין פעטער איז געווען א מולטי מיליאנער און איז אריינגעפארן צו די רעבעצן קיין בעל הארבאר און ער האט זיך אויסגערעדט די הארץ, האט די רעבעצן געזאגט דארפסט דיך גארנישט זארגן די רבי האט גארנישט געזאגט איך האב נישט אריינגעלאזט די רבי פילט זיך נישט גוט, וואס ער האט געזאגט אין נאמען פון רבין דארפסט נישט פרעגן וועלעכן רבין מען רעדט דא, וואס איז דא געווען, איך האב אליין געהערט א דרשה פון רב הצדיק ר' עזריאל גליק ז"ל. פאול און דרער האט ער געזאגט אייז אז דער רבי איז געווען פארקויפט אזעלכע בלאף ער האט געזאגט די רבי האט געהאט השפעה אויף די גאנצע וועלט ווען נישט די רבי וואלט דער חזון איש נישט געלייגט קיין תפילין ער האט געראטעוועט די וועלט דער חזון איש האט נישט געקענט דעם רבי ביז די רבי איז נישט געקומען אויפטוהן פאר די בחירות האט די חזון איש אים קיינמאל נישט געטראפן און ער האט געלייגט תפילין נאר וועגן דעם רעבן. ס'הייסט, מיט דעם בול שיט פארסטו נישט ווייט, ווייל היינט איז נישט דא קיין רעבעס, ס'איז נישט דא קיין חזון איש, און ס'איז דא אידן וואס זיי לייגן תפילין א מחיה צו קוקן אויף זיי. עטס זאלטס פארעכטן וואס עטס האטס קאליע געמאכט, איך ווייס נישט צו ס'איז בכלל מעגליך אפילו, איך וואלט געדארפט אלע יארן לערנען, איך דענק כ'האב געלערנט אין וויזשניץ האט רבי חיים מאיר געזאגט, ער האט געהערט מ'רעדט אויף רעבעס אויף אנדערע האט ער געזאגט אזוי, אז דו רעדסט אויף יעדן, בלייב איך דאך פונעם גרעסטן גארבידזש א מענטש, מאך יעדן גרויס, יעדער איז א. צדיק א קדוש מיט אלעם, נו וואס צו זאגן, אבער מיין רבי איז נאך העכער פון די אלע, דעמאלטס מאכסטו מיך פאר א מענטש, ער איז דאך אזוי קלוג געווען, מ'האט יעדן אוועק געמאכט, ס'הייסט די רבי איז געבליבן דער הויפט פון אלע שקצים, דאס אלעס ווען דו מאכסט ביים רבין אלע צדיקים גרויס, אוואדע אז ער איז פארכאפט אין ציונות דעמאלטס נישט, אבער איך קען אסאך וואס זענען גאנץ זיכער נישט געווען פארכאפט אין ציונות, זיי זאגן אז איינע פון די דרשות. וואס קלויזנבורגער רב האט געזאגט ווען ער איז געפארן אויף ארץ ישראל איך גיי מיך מוסר נפש זיין קעגן רעדן עברית ער האט געגעבן פאר פאר בית לפליטות ווען ער איז געפארן האט ער געגעבן א גרויסן סכום געלט דעמאלטס ירושלימער רב מנוח הר"ר רבי פנחס עפשטיין איז געקומען צו זיין עפענונג ווען ער איז געקומען אויף נתניה נאר וואס זיי האבן געזען אז זיי האבן פארלוירן דעם גרויסן פיש און אים שווימט אוועק אויף ארץ ישראל נקק. קוקט זיך אויס אז סאקמער קאקמער או זיי זענען משוגע געווארן זיי האבן אנגעהויבן צו רודף'ן רודף'ן האט ער זיך געזאגט אזוי הערטס אויס ווילאנג כ'האב געוואוינט אין ענקער שטאט האב איך געדארפט האבן דרך ארץ פאר ענק ווייל עטס זאלטס מיך נישט דא דערהארגען היינט איך וואוין אין ארץ ישראל פייף איך ענק אן און ער האט געמאכט אז די גאנצע תלמוד תורה מיט די מיידל סקול זאלן לערנען אויף עברית דעטס איט זאגט ער שקויעך און איך וויל ענק ווייזן די מלחמה גייט ווייטער אז עטס וועטס עס פירן בין איך גרייט צו פארן ווייטער דעטס איט.

אונז קען מיר ענק, אונז געדענק מיר ענקער היסטערי, ווי עטס האטס געטוהן כל מיני עריות שבתורה און רציחה, אלעס געדענקט מען, און מסירה, סאו אז עטס ווילטס רעדטס צו א צווייטן. שוין דער עולם ווייסט וואס גייט פאר אין בני ברק, מען הרג'ט זיך דארט ארום, און יעדער וויל ווערן דארט ראש הקהל, ס'טוט זיך מיט בזיונות, א ספר תורה מיט אלעם און ס'גוט, ס'לעילוי נשמת רבינו יואל, אבער ס'איז נאך אזעלכע רוצחים געווען אלע יארן, כ'געדענק אפילו דעם אלטן ריסקע רב. רבי אברהם שלמה, כ'בין געווען גוט מיט אים, כ'האב געלערנט אין וויזשניץ איך פלעג צוגיין צו אים, אונז האבן אים געקענט נאך פון דא פון ריסקע, פון מעקיבן סטריט, פלעגט פארציילן וואס מען טוט אים אן צרות, וואס זענט עטס? ער איז אויך שוין נישט געווען קלאר אין די שיטה, עס איז דארט געווען אנדערע פראבלעמען, היינט זלמן לייב איז אויך נישט קלאר אין די שיטה, צו איז דא די אנדערע פראבלעמען, א באנטש משוגעים דאס אלעס וואס דא גייט פאר. די ישיבה אוניווערסיטי, זיי קומען יעצט ארויס אז זיי האבן אנגעזאגט אלע קינדער, כאטשיג מען האט זיי דארטן, א מנהל האט זיי געטאטשט ווען מען האט נישט געטארט, אבער זאלן נישט דערציילן די עלטערן ווייל זיי האבן גענוג געליטן מיט דעם וואס זיי זענען געווען אין די האלאקאוסט, און מען זאל נישט זיי אריינמישן אין די אלע זאכן. יעצט אין בני ברק איז געווען, מען האט געשאסן און מען האט געווארפן א רימון אויף עפעס א אינגערמאנס הויז, איך ווייס נישט וואס, ווער און ווען, אבער די זעלבע, דאס האט שטיל געמאכט

ס'איז אין סאטמאר אין בני ברק. יעצט איז אזוי, די קאורט אין ניו יארק האט געפסקנט אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי רעלידזשעס עקזעמפשאן פאר וואקסינס. רעלידזשעס געזונטערהייט אבער דא אין ניו יארק מוזטו דאס האבן און א גוטן טאג. כ'האב באנומען זיך נעמען איר ברענגען. זיי האבן געמיינט סאטמאר קומען אהער זיי איבערנעמען אמעריקע. אמעריקע ברויך ענק נאכנישט. אין קאליפארניע האט מען געלייגט א בען אז יעדע סקול וואס זי ווארפט ארויס א קינד איז אילליגעל זיי קענען עס נישט טון. יעצט פייט מיר אונז

כ'האב געבויעט דארט די מקווה שוין יארן צוריק, כ'האב געזען וואס איז נישט דארט גייט פאר גבאי וואס ער איז די גאנצע בויער פונעם ציון, גבאי אליינס איז געשלאפן א גאנצע נאכט מיט א זונה, כ'האב געהערט ווי זי שרייט אים אינדערפרי דו שעמסט זיך נישט נאך א גאנצע נאכט געסטו מיר צען, כ'געדענק נישט זי האט געזאגט צען גריוונע צו צען דאלער, האט ער געגעבן נאך פופציג, זאל זיין שטיל, רבותי מ'טאר נישט טון די אלע זאכן, צו לאזן פארן א קינד אויף אומאן, כ'ווייס נישט וואס ר' נחמן האט געזאגט נאר וואס ער האט געזאגט איז היינט נישט אקטועל, ס'איז דא די וואך אז פאריגע וואך האט דער שייגעץ. דער מאטעלע'ס זון ישראל האגר עמיצער געזאגט אז מען זאל נישט אויסהערן די קו הנייעס ווייל ס'שטערט פון תורה, און ער זאגט ער האט געלערנט עלף שעה רצופים, דו שייגעץ דו, האסט דאך געשפילט מיט די אוידיאו אויף יא פון פרויען, דו שייגעץ וואס דו ביסט, האסט דאך מכשיל געווען דיין טאטנ'ס תלמידים ווען ס'איז נאך געווען די ערשטע ישיבה דארטן אין מאנסי, דו האסט נאך וואס צו רעדן? צפון וואס דו ביסט, און די זעלבע גייט זיין פון וויזשניץ אויך, כל בו ישראל האגר אז ער איז א צדיק, דער עולם ווייסט ער גייט טומאה מיט טומאה, און נאכדעם וועט עס אויסזען אזוי ווי סאטמאר, אלרייט ער פארקויפט עס, ער פארקויפט עס אז ער טרעפט זיך מיט אליהו הנביא יעדן טאג, געזונטערהייט. האלט אין איין מאכן חתונות ביי ר' נחמן דארטן, איך ווייס נישט ווער עס איז דער מסדר קידושין, ווער עס האט באקוקט, צו איז ער נישט געווען אמאל גע'גט, ס'דא אזויפיל זאכן צו קוקן, גארנישט, טוטס וואס עטס ווילטס, די עיקר איז די רבי. און רב נחמן קויפט א נייעם פרידזשידער און איך זע אז טאמער מען פארגעסט אנצוצינדן די לייט איז דאך א קען מען נישט עפענען שבת אז מען לעשט עס אויס ס'איז צו לאנג אויסגעלאשן נעמט זיך עס פייפן ס'נעמט זיך ברימען מען דארף זען צו מאכן עפעס א סיסטעם ס'זאל זיין אויסגעהאלטן שבת און ס'זאל מען נישט מחלל שבת זיין קוק מען האט אונז שוין צוגענומען די קינדער די חינוך מען האט אונז צוגענומען דעם שבת אויך און וואס בלייבן מיר דעמאלטס פארוואס זאל דער אייבערשטער האלטן די וועלט פיל מיט אזויפיל חטאים עוונות ופשעים. יעצט איז דא וואס זאגן אז ס'דא אזא נייע זאך קומט אריין די פרידזשידערן אז ווען די געסט א לעש אויס אזא סוויטש אדער א צינד אן אזא סוויטש דעמאלטס בלייבט די לייט ברענען די גאנצע צייט אפילו ווען די עפענסט די טיר און אפילו ווען די מאכסט צו די טיר ממילא ביסטו נישט מחלל שבת און די טוסט גארנישט אבער דאס איז אויך נישט גוט ווייל שטעל דיר פאר א פרוי האט נאך א דאגה אויפן קאפ, זי האט א דאגה אז מען זאל עס אדער אנצינדן אדער אויסלעשן וואטעווער מען טוט מיט דעם, און טאמער מען האט עס נישט געטון, קומט פרייטאג צונאכטס און וואס טוט מען? און קודם אז מען עפענט עס איז א שוגג'דיגע חילול שבת אבער קענסטו שוין נישט צומאכן און ממילא ווערט אלעס קאליע אויכעט און די פרידזשידער נעמט זיך ארבעטן שלעכט אויכעט, איז במילא דארף מען גיין קיין בני ברק און רופן דעם שבת גוי וואס ער איז געווען אין די צייט פון חזון איש. אויב ער איז נאך דא. סאו מען דארף האבן אין דעם א תיקון ווייל דאס איז קלייניקייטן וואס מען נעמט אונז צו דעם שבת קודש פונקט אזוי ווי מען נעמט אונז צו דעם חינוך און מען טוט מיט אונז וואס מען וויל די זעלבע נעמט מען אונז צו דא דעם שבת קודש. יעצט אויב מען זאל ארויסדרייען די לייט און ס'זאל בכלל נישט זיך אנצינדן א גאנצע וואך און אויסלעשן איז דעמאלטס ווייס איך נישט קען זיין אז מען טוט נישט קיין שום מין איסור איי דער סוויטש איז דעמאלטס איז א ווען מען עפענט און מען מאכט צו איז קען זיין מען טוט גארנישט ווייל ס'איז נאר כלאחר יד אינגאנצן, און ס'רירט זיך נישט גארנישט אויך נישט, מיט אנדערע ווערטער די לייט איז דאך צוגעמאכט צו אויפגעמאכט, אבער דאס איז הא תינח ביי די אלטע פרידזשידערן וואס מ'קען עס צומאכן, אבער דא איז עס אזא מין ס'האט אזא סענסער אז ס'פילט ווען די טיר איז אפן און ס'איז צוגעמאכט, וויפיל קיל ס'דא וויפיל נישט קיל ס'דא קענסטו גארנישט טון ביסטו ממש סטאק. דערס רילי נאטינג יו קען דו, ס'איז א הימל געשריי אויף דעם חילול שבת איז אויך אזוי איצעלע פומפט דער דר'ערטליגער מיט נאך אפאר רבנים, געוואלט מאכן עפעס א גאנצע זאך מיט טשארדזען פאר יעדן פרידזשידער א הכשר הונדערט פופציג דאלער, איך האב אנגעקאלט וועסטינגהאוז איך האב זיי געזאגט ליסן אונז האמער א הלכה'דיגע פראבלעם קען מען ארבעטן דערויף באט למעשה זיי האבן זיך נאכגעפרעגט זיי האבן אויך מיט וועם זיי שמועסן זיך דורך און מען האט געמאכט אבער צו די תיקון איז א הונדערט פראצענטיגע תיקון צו נישט דארף מען עס דורכגיין. ווייל סוף כל סוף דארף מען וויסן צו ס'איז גלאט כשר צו נישט, ס'קען זיין ס'איז אזוי כשר ווי אונזער פלייש, סאו לאמיר זיך נישט לאזן רבותי, צו האמער א פראבלעם מיט אן עירוב מיט א מעשה צו יא דא צו ס'איז נישט דא, צו די רבי זכרונו לברכה דאס איז זיכער א חילול שבת, ס'איז אפשר נישט קיין דאורייתא ווייל ס'איז. כלאחר יד, דאס איז נאר עפעס א זאך, אבער עס קען זיין ס'איז יא דאורייתא אויך, ווייל ס'איז אן ענין פון פסיק רישא ווייל ס'איז נישט מעגליך אנדערש, דאס איז זייער הארבע זאכן רבותי, לאמיר זיך נישט אריינלאזן אין חילול שבת, מ'וועט דאס מתיר זיין מארגן וועט מען שוין א צווייטע זאך מתיר זיין. ס'איז דא א רעפארט וואס ענגלאנד האט ארויסגעגעבן וועגן תלמוד תורה ייטב לב פון וואן עלעווען וואן פיפטין קעזנאף ראוד, עס קומט פון אפסטעד OFSTED,

ט, וויט די טשילדרען טו מעיק גוד פראגרעס ביי. בקיצור, ס'איז א פעילינג מארק לכאורה. עניוועי, עטס שפילטס ענק ווייטער ארום נאו פראבלעם. פארטיג. איך לייג דא ארויף וועגן א שבת גוי, ס'איז דא אין ארץ ישראל, איבעראל דא שבת גוים אין אלע שטעט, לייג איך דא ארויף פונקטליך אן אינטערוויו מיט א שבת גוי וואס ער איז שוין יארן א שבת גוי, אן אראבער, כ'דענק ווען כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל, איז געווען א שבת גוי וואס מ'האט אים פארקויפט די חמץ אויכעט, און שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז ער איז א איד, ס'האט זיך איבערגעקערט די גאנצע שטאט, דעמאלטס האט נאך די.

גוד יום טוב, לא צריך יותר מזה. יעצט די רעביצינס זענען געווארן דזשעלעס אויף די רבנים, ס'איז דא יעצט א נייע זאך די סיקרעט אוו דזשואיש מעסקיולינעטי, זיי גייען אויסלערנען ווי אזוי א זכר זאל זיין א זכר, צוויי רעביצינס זענען אונטערגעשריבן, ס'איז דא פיקטשערס איבעראל, כ'האב געזען זייער א שיינע זאך אין סאטמאר אין ארץ ישראל אין בני ברק, נישט געוואלט מ'זאל קומען אויף אמעריקע וועגן ציונות. האבן זיי געמאכט א דאמי פונעם רעבינ'ס מצבה מיט א פיקטשער פון רעבין און די קינדער שטייען ארום און ארום און זיי זאגן דארטן תהילים. איך האלט מען זאל פאר אזעלכע בויען א כותל. קען פשוט זיין פונקט גוט. יעצט ווערט געברענגט אין מטה אפרים און אנדערע ספרים אז מ'איז זיך נוהג צו בודק'ן יעצט די תפילין מיט די מזוזות און יעדער זאל פליז עס טוהן ווייל ס'איז זייער וויכטיג. איך וואלט זאגן צוויי אינטערעסאנטע זאכן. קודם כל יעדער יונגערמאן זאל זיך אויסלערנען צו קוקן אויף א קאמפאס. ס'איז ווידער געווען יעצט אין הערימאן סטעיט פארק וואו ס'האט זיך פארלוירן איינער, און צווייטנס האב איך געוואלט זאגן א סעלפאון איז די וויכטיגסטע זאך, ס'איז ממש פיקוח נפש, איי די רבנים זאגן אז נישט, ווייל זיי מאכן געלט אויף דעם, דעטס אלל, פאלגט זיי נישט און פאלגט וואס מ'זאגט ענק, א סעלפאון און לערנטס ענק אויס אויף א קאמפאס, א סעלפאון קען מען פון אינדרויסן וויסן פונקטליך וואו דו ביסט אויך ווען ס'איז אנגעצינדן. יעצט איך וויל ענק לאזן הערן דא וואס הרב הגאון הצדיק ר' יואל ראט, לערנט מיט די תלמידים, איך בין נישט מחולק אויף קיין שום זאך וואס ער זאגט, נאר די ברסלב'ער חלק, ער אווערדאז עט, מיט דעם בין איך ברוגז, קודם אז מען זאל פארן אויף אומאן, מען טאר נישט פארן אויף אומאן, און נאכדעם אז אלעס דער רבי, דער רבי, דער רבי. איך געדענק איך בין אמאל געווען אין ירושלים, איז געווען רבי שמואל טשעטשיק, איז געווען א גרויסער בעל מדריגה איד, זיך אנגעשיכורט פורים, און ער געפייערט, דער רבי, דער רבי, דער רבי. ווען ער איז געווארן ניכטער, נאך פורים פרעגט אים איינער, זאג נאר, און אויסערן רבי'ן איז שוין נישט דא א באשעפער? וואס האסטו געהאקט א טשייניק דער רבי דער רבי? די זאך מוזטו יעצט אויפהערן, ס'איז דא א באשעפער וואס דער באשעפער האט באשאפן דעם רבי'ן און דער רבי איז געווען אן עובד השם און אן עבד השם און דעטס איט. יעצט הערטס אויס די דרשה פון הרב ר' יואל ראטה. פארט שיפל און ער פאלט אריין אין וואסער, איך ווייס ער פארט מיט א קאר און ער לאזט איבער א קינד אין די קאר און די קינד ווערט פארברענט פון פון ווערט דערשטיקט מי בחניקה. דער אנדערע טראגעדיע איז פלוצלינג א מענטש וועם מען ווערט געוואר אז ער אז ער האט עפעס א מחלה, ער גייט צום דאקטער ער פילט עפעס נישט גוט, שוין מ'האט געטראפן ביי אים די ביטערע מחלה, השם ישמור דער אייבערשטער זאל אפהיטן אידישע קינדער, שוין הייבט אן טריטמענט, זיך שוין אויסגעלאשן צאמגעלייגט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער, א ווייבל נעבעך יעצט אוועק א יונגע ווייבל האט א כלה אין שטוב, וועק, און מענטשן מיינען אלץ אז ס'דא א חברה שטארבערס, דאס האט גארנישט מיט מיר. ס'איז דא מענטשן וואס זיי שטארבן, אבער איך? הא הא. איך בין דא, איים העיר טו סטעי, איך בין דא צו בלייבן. אזוי מיינסטו? אזוי מיינסטו? קיינער ווייסט נישט וואס גייט זיין מיט אים די נעקסטע מינוט, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן רחמי שמים, און מען דארף פארן צו א צדיק וואס ער איז א לויער, און ער האט זיך אונטערגענומען אז ער גייט העלפן דעם מענטש. אוועק לייגן אלע בלבולים אוועק לייגן אלע חכמות בתמימות ופשיטות קומען צום רבי'ן און שוין מתפלל זיין מען זאל זוכה זיין אנצוקומען אהין מען זאל זוכה זיין אלעס זאל דורך גיין בשלום די פליגער זאל אנקומען און די רענצל זאל אנקומען און די בעט זאל זיך אויסארבעטן און אלע זאכן אלע צוגעהער זאל זיין מסודר און אויך זאל איך האבן מיין קאפ אויפן פלאץ און קענען גיין צום ציון און מתפלל זיין דארט. זאל זוכה זיין צו האבן א שידוך און א אינגערמאן דארף אהין פארן בעטן אז זאל זוכה זיין די שכינה זאל רוען ביי אים אינדערהיים זאל זוכה זיין צו האבן קינדער און געזונטע קינדער אוי איז דא תפילות פעלט תפילות מוהרא"ש האט אלץ געזאגט פאר פאר פאר בחורים איז דא איין תפילה א שידוך פאר מיידל איז דא איין תפילה א שידוך יעצט טרעפן זיך חזל זאגן אין קידושין צען קב קב איז א מאס צען קב רעדן איז אראפגעקומען אויף די וועלט ניין נײַן חלקים פֿון דעם מאָס האָבן גענומען די פֿרויען, און איין מאָס האָבן גענומען די מענער. און די וועלט ניצט דאָס צו מאַכן חוזק, מאַכן חוזק פֿון די פֿרויען. פֿײַן, גרויסע צעלייגער, דאַרפֿסט אויך אַ פֿרוי, ניין? ביסט אויך געבוירן פֿון אַ פֿרוי, וואָס ס'איז גוט, יאָ, די פֿרויען רעדן אַ סך, אָבער מע קוקט עס אָן מיט די, מיט די, מיט די שכל פֿון אַ צדיק, איז עס גאָר אַנדערש. וואָס הייסט נײַן קבֿ מיט איין קבֿ? זאגט מוהרא"ש אז מען קומט זיך צאם מען טרעפט א שידוך קומען זיך צאם די עשרה קבים און יעצט איז דא אזוי סאך צו רעדן אזוי סאך צו רעדן צום אייבערשטן ווייל ביז יעצט האב איך געדארפט בעטן פאר שידוך יעצט דארף איך שוין בעטן פאר שלום בית און פאר געזונטע קינדער בכלל קינדער ערליכע קינדער נחת פון קינדער פרנסה און ס'סטאפט זיך נישט די תפילות די תפילות סטאפט זיך נישט און די זעלבע זאך האט מוהרא"ש געזאגט פאר די פרויען אז די חזל זאגן אז עטץ האטס גענומען ניין חלקים פון רעדן דאס איז נישט קיין חוזק פאר ענק, דאס איז א מעלה פאר א פרוי, דאס איז א מעלה פאר א פרוי, אויב אזוי אז דו האסט נײַן חלקים פון רעדן איז דאך גוט, קענסטו דאך רעדן צום אייבערשטן, קענסט דאך רעדן צום אייבערשטן, דער רבי האט מורא'דיג אויסגעלויבט די תפילות פון פרויען, דער רבי האט געזאגט א. הלוואי הלוואי זאל זאלט עטץ האבן אמונה, זאלט עטץ האבן די די די די תמימות וואס פשוטי עם און פרויען האבן. נו, א פרוי וואס האט שכל, אפילו טאקע זי איז פטור פון תפילה, ווייל זי איז פארנומען מיט אירע קינדער, זי איז פארנומען מיט די גאנצע שטוב ווירטשאפט, אבער בשעת זי איז אין שטוב, בשעת זי מאכט די וועש, בשעת זי וואשט די וועש, בשעת זי זי ביגלט די וועש, בשעת זי לייגט צאם די וועש, בשעת זי פאקט אוועק די וועש, בשעת זי רוימט די הויז, בשעת זי רוימט די דישעס, קען זי דאך רעדן צום אייבערשטן אויף איר שפראך, רעדסטו אידיש, רעד צום אייבערשטן אויף אידיש, רעדסטו ענגליש, רעד צום אייבערשטן אויף ענגליש, רעדסטו ספאניש, רעד צום אייבערשטן אויף ספאניש, רעדסטו רוסיש, רעד צום אייבערשטן אויף רוסיש, רעדסטו טערקיש, רעד צום אייבערשטן אויף טערקיש, דער אייבערשטער פארשטייט אלע שפראכן. ס'איז נישט שייך צו זאגן דאס איז א ערשטע שפראך, דאס איז א צווייטע שפראך. צום אייבערשטן קען מען רעדן אויף יעדע סארט שפראך. אויב א מענטש האט אסאך, א מענטש איז א דברן, ער רעדט, ער רעדט, ער רעדט, ער רעדט, נוץ עס אויס צו רעדן צום אייבערשטן. נוץ עס אויס צו רעדן צום אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן זאל זוכה זיין האבן א גוטע לעבן. קען זיך נישט פארשטעלן וואס מ'איז זוכה דורך תפילה, קען זיך נישט פארשטעלן ווען א מענטש נעמט תפילה פאר זיין עצה, ווען א מענטש נעמט תפילה פאר זיין פאר זיין זאך, וואס איך דארף בעט איך דעם אייבערשטן, וואס איך דארף פארצייל איך פארן אייבערשטן און איך בעט עס פון אים, און מ'פארציילט נאכדעם פאר מענטשן, טרעפסט א חבר זאגט מען כ'האב געהאט א מורא'דיגע שיינע מעשה, כ'האב זיך זייער געמוטשעט מיט עפעס און איך האב געבעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג און דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן און איך האב באקומען א ישועה. כ'האב זיך זייער געמוטשעט מיט געלט, כ'האב געדארפט באצאלן פאר איינעם און כ'האב נישט געהאט וואו צו נעמען די געלט, כ'האב יעדן טאג אראפגענומען א מינוט און כ'האב יעדן טאג הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער העלף מיך כ'דארף באצאלן, הייליגער באשעפער העלף מיך געב מיך פרנסה, און די אייבערשטער האט מיר געהאלפן ס'איז מיר אונטערגעקומען עפעס א זייטיגע דזשאב, כ'האב געמאכט אפאר דאלער, ס'איז מיר אונטערגעקומען עפעס א מעשה, יעדער איינער זיין וועג, און די אייבערשטער האט מיר געהאלפן כ'האב באקומען געלט. מוטשעסט דיך? עפעס טוט דיך וויי? פילסט נישט גוט? אוואדע מען גייט צום דאקטער און דער דאקטער טשעקט דיך, אבער דער דאקטער קען העלפן? דער דאקטער קען דיר זאגן ס'איז א וויירוס וואס דרייט זיך ארום. יישר כח, פאר דעם בין איך געקומען דא. ס'רינט מיר די נאז, די אויגן און איך היס און די בויך טוט מיר וויי. ס'דרייט זיך ארום א וויירוס. נו וואס? דו קענסט מיר העלפן? ניין! איך קען דיר נישט העלפן. עבירות ווייס איך אליינס אז איך האב עבירות. איך דארף תשובה טון. נו אוואדע קומט עס פון עבירות. אלע מחלות קומען פון עבירות.

אז א עילוי איז א גמרא וואס נעמט צו כאפן פאר א פשוט'ע יונגל אין חדר א שעה, א עילוי כאפט עס אין א מינוט. א גמרא א סוגיא וואס נעמט צו כאפן פאר א פשוט'ע בחור אין ישיבה א גאנצע טאג, עפעס א קשיא פון תוספות, א עילוי כאפט עס שנעל. זאגט ער איך בין א עילוי וואס נעמט פאר א מענטש צו שלאפן אכט שעה א נאכט, איך מאך עס אין א האלבע שעה. א מענטש דארף עסן כך וכך צו ווערן זאט, איך בין א עילוי, איך דארף נישט עסן, איך דארף נישט שלאפן, ס'גייט ביי מיר שנעלער. אבער ס'ליגט אין דעם א אמת, רבונו של עולם, איך האב נישט קיין צייט צו שלאפן, איך מוז שוין באלד לויפן צו די ארבעט, און יעצט האט מיך די בעיבי אויפגעוועקט, הייליגער באשעפער, די האלבע שעה וואס איך לייג מיך אראפ, איך זאל ווערן אויסגערוהט. און לאך נישט, לאך נישט, ווייל ווען א מענטש לעבט מיט תפילה, די גאנצע טבע טוישט זיך אים, יא, ער ווערט אויסגערוהט, די אייבערשטער געבט אים כח.

מיט דעם אייבערשטן זאלסטו האבן כח, יעדע זאך, זוכסט אן אפארטמענט, און דו קוקסט אין דעם פעיפער און דו קוקסט אין דעם פעיפער וואו איז דא אפארטמענט, ווייל דו דארפסט עס טון השתדלות, דארפסט קוקן אין די פעיפער, אבער מאך א תפילה, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך זוך אן אפארטמענט, מיין לענדלער זאגט איך מוז ארויסגיין. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מיין לענדלער דארף די דירה פאר איינע פון זיינע קינדער, וואו זאל איך יעצט גיין? הייליגער באשעפער איך דארף א דירה, שוין, פלוצלינג איינער זאגט מיר דו ווייסט, איך ווייס איינער מופט יעצט, א מעשה פון תפילה, דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן, אזוי איז מיט יעדע פרט ופרט, איך קען נישט אויסרעכענען יעדן פרט, איך דארף א וועג אריין אין שטאט, איך דארף א וועג אהער, איך דארף א וועג אהין, ווער פארט, ווי גיי איך, ווי קום איך, הייליגער באשעפער העלף מיך איך דארף א וועג אריין, הייליגער באשעפער העלף מיך איך דארף אנקומען דארט און דארט, איינער רופט זיך אן, איינער דארף א וועג דא. דו קענסט ליינען מיין שטערן, דו קענסט ליינען מיין מחשבה, געבעטן דעם אייבערשטן, תפילה, יעדע תפילה וואס א מענטש טוט איז ער פועל, באקומט ער ישועות פון דעם, פרובירט עס אויס, פרוביר עס אויס, אהה ס'דא זאכן וואס מ'דארף א. יעצט אזוי ווי מיר האבן ארויסגעהערט מיט גרויס ענטוזיאזם דעם ר' יואלי רוט און ער זאגט דאך מורא'דיג גוט, אונז האמער אבער אסאך זאכן וואס ס'שטערט אונז וואס אונז וויל מיר עס רעדן ברבים. נאמבער וואן, פארוואס קען די פרוי ווען זי ביגלט און זי וואשט אויס די וועש זאגן א תפילה צום אייבערשטן, און פארוואס דער מאן מוז פארן ביז אומאן? וואס, דער אייבערשטער הערט אויס פרויען מער און שנעלער ווי מענער? וואס איז דער דזשאוק? אדער דארפן אלע פארן אויף אומאן, אדער זאל קיינער נישט דארפן, יעדער קען בעטן דעם אייבערשטן ווי ער איז. נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, אונז פארשטיי מיר נישט קלאר, און וויפיל אגרעוועישאנס און אינצידענטס איז געשען אין אומאן, א בחור איז געפארן ניינצן יאר אלט, ער איז געגאנגען שווימען אין טייך צו טובל'ן זיך, און ער איז דערטראנקען געווארן, מ'האט אים אהיים געברענגט דריי טאג שפעטער, און געפארן אויף ראש השנה, צו אלע אנדערע זאכן וואס דארטן איז געשען, מ'האט געשאסן איינעם, איך בין געווען דארטן, ס'איז געווען איינער האט געוואלט ברענגען כשר'ס צו עסן, ס'איז געווען מוצאי ראש השנה, און ס'איז געקומען די מאפיא, מ'האט אים געשאסן אויף טויט. עטס געדענקטס די אלע זאכן און ס'איז דא זאכן וואס איך ווייס אפילו נישט ווייל איך האלט נישט מיט מיט דעם שפיל און דאס איז אלעס אויכעט ר' נחמן און נאכדעם איז א אינטערעסאנטע זאך הער וואס דא טוט זיך לויט ר' יואלי ראטה האט געמוזט זיין דוד המלך א געוואלטיגער געוואלטיגער בעל רוח הקודש ער האט געזעהן אז צוויי טויזנט יאר שפעטער עט קומען א איד ווי ר' נחמן און ער האט געמאכט דעם גאנצן תילים כדי אז ר' נחמן זאל קענען עס מ'זאגט צו פארשפרייטן. וואס מאכסטו לצנות? צוויי טויזנט יאר האבן אידן געבעטן דעם אייבערשטן אן א רבי נחמן, מיט תהלים, און אפילו פאר תהלים האט מען אויך געבעטן דעם אייבערשטן. איך דענק איך בין אמאל געווען אין ארץ ישראל איז פאפא רב דארט געווען, איז ער געגאנגען צו די אבות הקדושים, ער איז געגאנגען אויף מערת המכפילה, איז האט מען אים געפרעגט נו וואס זאל מען זאגן דא, מען קען דאך נישט זאגן תהלים ביי די מערת המכפילה ווייל תהלים איז דאך אסאך אסאך נאכדעם געשריבן געווארן, האט ער געזאגט וואס הייסט, דא און דא זאגט מען ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם, דא איז דאך די בעסטע פלאץ דאס צו זאגן, ס'הייסט לאז אפ יואלי דאונט אווערדו איט ביקאוז די גמרא זאגט אז מען טוט אסאך אווערדוען און סוף נעמט מען אוועק אסאך אנדערע זאכן, איך פארשטיי דו האסט אן אדזשענדע מען זאל פארן אויף אומאן, קודם מוז עס נישט זיין ראש השנה און אפילו ווען ס'איז יא ראש השנה טאר עס נישט זיין מיט קליינע קינדער און מיט פרויען זיכער נישט און יונגעלייט. בוודאי בוודאי נישט, זיי האבן אפאר טאלער און זיי קענען טון וואס מען טאר נישט, די אלע זאכן דארף מען זייער זייער שטארק וואטשן, עס קומט יעצט אלול מען הייבט שוין אן צו רעדן מען גייט פארן פארן פארן פארן פארן, עס איז געווארן א נייע זאך אמאל האט מען תשובה געטון אלול היינט זאגט מען פארן צום רבי'ן אלול. א גוטן שבת און א גוטן און א פרייליכן חודש אלול, מען זאל זיך אויסבעטן אלעס גוטס פאר כלל ישראל און פאר זיך, און דער גואל צדק זאל אונז שוין קומען אויסלייזן במהרה בימינו אמן.